א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש. כ'האב געוואלט זאגן, פארוואס האט מען געשטראפט מכות בכורות? אלעס געבט דאך דער אייבערשטער מידה כנגד מידה, פארוואס האט ער געשטראפט מכות בכורות? זאגט דער מדרש, ווייל זיי האבן גענומען די קינדער, זיי האבן געוואלט וויסן וואו די אידן האבן באהאלטן די קינדער ווען מ'האט זיי געבוירן. זיי האבן גענומען זייערע קינדער, זיי האבן זיי אנגעשלאגן, און זיי האבן אנגעהויבן צו וויינען, און ווען א קינד הערט אז אן אנדער קינד וויינט, נעמט ער זיך אויך וויינען, האט מען געוואוסט וואו די אידן זענען, און מען האט זיי גענומען, און מען האט זיי געהארגעט. כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון. כ'וויל ענק זאגן, כ'האב שוין געענדיגט דעם שיעור, כ'האב געהאט היינט זייער א שווערן טאג, ס'האט געהייסן ס'וועט גוט רעגענען, ס'האט נישט. געפילט די מקווה דארף שוין עפענען צוויי וואכן ארום, כ'האף ס'וועט אנפילן, כ'האב נאך איין בור אנצופילן, אז נישט וועל איך אנפילן נאר מיט איין מקווה, אזוי וועל איך אנפילן מיט צוויי מקווה'ס, די שטאט קומט עס באקוקן, ס'קומען מענטשן, טהרת המשפחה און אנדערע וואס זיי ווילן עס זעהן ווייל זיי דארפן געבן אן אקעי צו עס מען קען עס לייגן אויף זייער קאמפיוטער וכדומה, איז געקומען דא א פרוי וואס זי האט הוראה פון אלע רבנים טאמער האט א פרוי א קראנקהייט באותו מקום א מכה און זי פסק'נט, סמיכה פון אלע גדולי הדור זי איז אריין געגאנגען אין די מקווה זי איז אראפ געגאנגען זאגט זי האט נאך אזא מקווה נישט געזעהן זי איז א מקווה אין א באלאנית אין א מקווה וואס איז דא איך ווייס נישט וויפיל צימערן איך מיין זעכצן האט זי געזאגט און ס'נישט דא קיין צוויי סטעפס אין די מקווה זי איז אליין אראפ אין די מקווה ס'האט נישט קיין וואסער און זי זאגט דאס איז דאך אזא מין באקוועמע ברייטע שיינע מקווה און אויסער דעם האט עס צוויי שטאק דאס איז מוראדיג כדי מען זאל נישט קענען אריינפאלן האט עס אזא אייזן וואס כ'האב געלייגט אין די מקווה וואס דאס ליגט אינעם וואסער אזוי אז מען זאל עס קענען אנכאפן בשעת טבילה איז זי אזוי צופרידן געווען זי איז אלס א פרויענישע פרעספעקטיוו איז זי געווען מורא'דיג צופרידן יעצט קומען רבנים כסדר צו ממש עס איז אנבעליוועבל דער רב הראשי פון ארץ ישראל הרב עובדיה יוסף'ס זון יצחק יוסף גייט קומען צו די עפענונג ס'גייט זיין צוויי וואכן ארום גייט זיין א ריזיגע עפענונג. איך האב נאר געוואלט בעטן די סאטמארע בהמות קאלטס דערציילטס מיר אלעס איך האב זיי אלעס פארציילט זיי ווייסן אז איך שלאג מיך דא פאר קינדער טאמער וועט עטס אויסהערן די וואך דעם שיעור וועט עטס זעהן וואס מ'האט געטון האב איך צו א רב'ס א זון דא אפגעטרענט און ער קען שוין נישט ער גייט שוין נישט צוריק אין ישיבה געהעריג ער איז אויף צרות עטס מיינטס אז טערעפי העלפט? נעם אהער וויפיל קענסער פעישענטס דו קענסט און וויפיל ס'האט געהאלפן און וויפיל נישט עניוועי איז למעשה האב איך יעצט באקומען א טעלעפאן קאל, קודם האב איך געוואלט זאגן, געווענטליך ווען איך רעד זייער מיאוס און גראב אויף רעבעס, בפרט נאך אויף רעבעס וואס זענען שוין נישט דא, דער עולם ווערט ברוגז און מ'הייבט אן מיך צאם צו שעלטן מיט אלעם, דא קיינער האט נישט געעפנט א הויעך מויל, קיינער נישט, איך האב נישט געוויסט פארוואס, יעצט ווער איך געוואויר אז דער מכת מדינה איז אזוי שטארק, ס'איז נישט נאר אין בעלז, ס'איז אין וויזשניץ, ס'איז אין פאפא, ס'איז אין. און עס איז איבעראל, די מיידלעך זענען נעבעך אזוי צולאזט, ווייל מען האט זיי גארנישט געלערנט, מען האט געלערנט ציונות, שוין זיי זענען אנטי ציונים, סא וואס האסטו דערפון, האט מען זיי נישט געלערנט, און ס'איז ממש א שרעק און א גרויל, מחנכות קאלן מיך אפ, איר ווייסט ווער ס'קאלט מיך? עטס מיינטס מיך קאלט גאסן יונגען? פרויען וואס זענען מחנכות, זיי זאגן אז כ'האב געזאגט א דרשה פאר די בעלזע מיידלעך זאלן זיך נישט צוברעכן, און זאלן זיך נישט גיין שמד'ן און זאגן דזשיזעס קרייסט וועט זיין זייער סעיוויער, זאלן זיך צוזאם נעמען און זאלן גיין זיך לערנען א פאך, ארקיטעקט, נורסינג, סא די מחנכות זאגן יו דאנט נאו וואט יו דיד וויט די ספיטש, די סאטמערע בהמות און די בעלזע כניאקעס האבן געזאגט מאכסט אומגליקליך די מיידלעך און די רב און די רעבע און די רעבע האט דרע די רב די רעבע די רעבע איז א קראנקער משוגענער ער האט געווארפן א ביגל אייזן פאר די רעביצין ער האט זי געשטויסן א חולה רוח נעבעך. איז א צדיקת אז זי האט געוואוינט מיט דעם משוגענעם, נאר ס'קומט מיט כבוד אויכעט אז זי איז בעלזער רעביצין. איך געדענק אמאל מ'איז געגאנגען און מ'האט געבעטן ר' מוישלען זאל אויפהערן צו רודפ'ן סרוליקן, און דער בעלזער רב האט אים אויכעט אונטערגעשריבן אזא בריוו, ס'איז ארומגעגאנגען אזא בריוו, האט ער געזאגט פון בעלז וויל איך נישט הערן, ער איז א משוגענער רשע וואס האט געפייניגט מיין טאכטער א גאנץ לעבן. ס'איז נישט וויכטיג. איז דער בעלזער רב זאגט גארנישט? איך ווייס ווער ס'קאלט די גרעסטע מחנכת'ער פון אמעריקע און פון ארץ ישראל, איר האט זיי אזויפיל חיזוק געגעבן, זיי האבן געבעטן איך זאל ווייטער רעדן צו זיי, ווייל מ'קען זיי נישט פארלירן ווייל דו פארלירסט טוירטי פייוו טשילדרען יו נאו וואט יו אר אין, אנבעליוועבל. יעצט איך וויל מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, איך בין נישט קיין פראפעשענעל מחנך, איך האב געטרייט אויפצוברענגען מיינע קינדערלעך, מער פון דעם קען איך נישט, אבער איך וויל ענק בעטן א זאך, מ'דארף זיך אריינלאזן אין געהעריגע פראפעשענעל חינוך, ברענגען העלפ, פון אוט אוו אונזער עריע, סייקאלעדזשיסטס סייקייעטריסטס, און מען דארף זעהן וואט איז ריעלי ביהיינד אלל דיס, איך זעה נישט אז א גוי זאל זיך קומען מגייר זיין, איך זעה אז אונזערע קינדער גייען זיך נעבעך שמד'ן צום גלח, ווי העוו טו געט דאון טו די באדעם אוו איט, ווי אר דואינג סאמטינג דעדלי ראנג. און עז לאנג עז ווי דאונט סטרעיטען דיס אוט, עמיר זיין אין א. ביג מעס, און ווי העוו טו טריי טו סטרעיטן אלל דיס אוט, און איך בעט יעדן איינעם, איך בין נישט די ספאוקסמען פון די קאמיוניטי, איך בין נישט די גרעסטער חכם און נישט די בעסטער בעל מחנך, באט די וואס זענען אין חינוך זאלן זיך לאזן לערנען, און אונז מוז מען אויסטרעטענען די מצב. איך הער זאגן ס'איז יעצט דא צענליגע מיידלעך פון נאך א סקול וואס גייען אויכעט יעצט דאונטאון, ס'איז נישט נאר בעלזא מאנסי,, איך הער ס'איז וויזשניץ וויליאמסבורג אויך, איטס אלל אווער נאו. סאו אויב מען וויל זיך צאם שטעלן און מאכן א נארמאלן בית חינוך, דארף מען עס יעצט אנהייבן און נישט ווארטן ביז זיי האבן זיך גיין זאגן דזשיזעס קרייסט וויל בי מיי סעיווער, שעים אן דעם און שעים אן די עלטערן וואס האבן אזא ארור וואס האט מגדל געווען אזאלעכע קינדער, אבער ס'איז נישט זייער שולד, איטס נאט דעיר פאלט. די טיטשערס, יעצט איך האב געזאגט אויף א וואטסעפפ אז סמוז זיין אז א טיטשער איז געוען א לעסביען, אין טאהש איז אויך געוען אמאל א טיטשער א לעסביען זי האט אראפגעפירט קינדער פון וועג, האב איך געזאגט סמוז זיין אז דא איז אויך געווען אזוי, האט מיך איינער אנגעקאלט וואס ער ווייסט די מצב פון נאנט, יא א פריעריגע קלאס ביי די עלעפטע קלאס איז געוען א טיטשער א לעסביען, זי האט געפעצלט מיט די קינדער געטאטשט און געפידלט און געפאנדלט, און נאכדעם לאזט זיך עס אזוי אויס.

דיס העז טו טשעינדזש. איך זעה בית יעקב אין בארא פארק למשל נעמט אריין פרעמדע, זיי נעמען נישט נאר אריין איינער וואס האט געווייקט זיך מיטן רעבן אינאיינעם אין די מקווה, זיי נעמען אריין ווער ס'האט א פראפעשענעל דעגרי, זיי פרעגן זיך נאך אויף די פעמילי מיט אלעמען, און נאך אסאך וויל איך ענק זאגן, נישט יעדע רבי ווייל ער האט א פירמע קען מגדל זיין טעכטער, טעכטער איז א ספעשל ספעשל ספעשל הארד דזשאב, עניוועי. כ'האב דאס נאר געוואלט צולייגן אז איך באקום זייער אסאך קאמפלימענטס פאר געבן אביסל חיזוק פאר די מיידלעך, און ס'איז נישט נאר אין בעלז אין מאנסי, ס'איז אין ווילימסבורג אין וויזשניץ, און ס'איז אין סאטמאר און איטס אלל אווער, אונז האבן מיר נישט קיין חינוך, די מיידלעך זענען צולאזט און זיי גייען ארום, הייבן הייבט זיך עס אן אז זיי גייען צווישן זיך, מיידלעך צווישן מיידלעך. דאס איז כמעשה ארץ מצרים, נשים המסוללות, און ס'גייט זיך אויסלאזן אז מ'עט גיין מיט בחורים, ענד איף יו דאונט וואנט איט טו העפן, פליז טריי טו גיוו א חינוך פאר יור טשילדרען, ענד טאלק טו דעם אפען, און עקספלעין זיי, אדערווייז וועט עס זיין א ביטערע מצב חלילה. כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל, מ'גייט מיטן העמד אדער מיטן רעקל אויפגעקנעפלט, און ס'האט אינעווענדיג אזא זאך וואס איז צוגענייט, און אז א טראק טראק אדער א קאר כאפט עס אן קען עס דיך שלעפן און חלילה הארגענען אויך. איך האב געזאגט מען דארף זייער וואטשן נישט צו גיין נאנט צו די פארעדיגע טרעפיק און מען דארף אויך וואטשן די פרויען גייען מיטן קערידזש ארויס און ביז א קאר קלאפט נישט אריין און זיי ווייסן זיי אז זיי קענען נאך וואקן סאיז אבער זייער סכנה'דיג. סאיז דא די צווייטער מענטש וואס מען האט אים שוין געהארגעט מען האט אים אריינגעווארפן אינמיטן טרעפיק אין די בראנקס האט מען אריינגעשטופט א טינעידזשער אין א קאר אין א פארעדיגן אמבולעט. און די זעלבע געווען איינעם אין דזשון איז אויך אזוי געהארגעט געווארן. יעצט פארט מען זייער אסאך מיט די טרעינס דארף מען וואטשן איינער זאל דיך נישט אריינשטיפן זאלסט דיך אלץ שטעלן אינטער א פאול קיינער זאל דיך נישט קענען א שטיפ טאן ווייל אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל אונז דארפן מיר פעיסן ריאליטי דארף זייער אובאכט געבן אויף די אלע זאכן. היינט אליינס אין ארץ ישראל ס'איז געווען געשיסעכצער, און מען האט געהארגעט, איינער האט אפגעשטעלט א קאר מיטן פארן, ארויסגעקומען, אפגעשאסן אפאר מענטשן אויף טויט, קינדערלעך טייערע מען איז אין גלות מען דארף זיך זייער וואטשן, מען דארף טוהן נאר קאנסטראקטיוו, דאס וואס מען וואקט צווישן די קארס אין ווילימסבורג מיט די אלע זאכן, סטאפ דעט נאנסענס, ווייל איינער קען ענק חלילה פאר. איך לייג דאס צו ס'איז זייער וויכטיג ווייל איך ליין זייער אסאך און ס'איז דא גרויסע צרות אלל אווער. כ'האב אויך געוואלט זאגן נעקסטע וואך איז ויחי ס'לעבט אויף די ס'קומט דא דער מונקאטשער שטינקאטשער חיה וואס האט געהאדעוועט אלע חזירים ער וועט זיך מסתם מיטברענגען דעם ברוך מרדכי לעבאוויטשן דער וואס האט א זרם סוסים זרמתם ער האט אזא מין ערווה פלעגט צען צוואנציג בחורים אין איין אינדערפרי אפטרענען און עס גייט קומען אפשר א ארטער סאמעט די אלע חזירים גייען קומען דער מונקאטשער ברענגט מיט די חזירים סאו קודם כל זאל מען וואטשען דא אין ירושלים ווייל די חברה זענען דעינדזשערעס און נאכדעם זאל מען בכלל וואטשען דער מונקאטשער איז אזא אויסגעשפילטער הונט ער'ט געדארפט ווען זיין א הו איז הו א תלמיד חכם אלעס דארט ער געלאזט די חזירים וואקסן. גזע דוד שיע פרידמאן האט אויך מיטגעווען. ער גרעבט א כלה אום יום כיפור. וואו מאסטער פעלט גוט די שייגעץ וואס. עניוועי, סאו ווען סקומט א רעבע שוד בי קערפול, ספעשעלי ווען סאיז דער מונקאטשער. זיין הויז איז געווען דאס גרעסטע שיט האוז אין גאנץ בארא פארק. כ'האב געוואלט מעורר זיין אפאר קלייניקייטן, קודם, מען דארף זייער שטארק געווארנט זיין צו געבן די קינדער די אלע נידלס, ווייל היינט איז א פארעדיגע וועלט, מען ברענגט עס אריין פון א טוירד ווארלד קאנטרי און ס'איז זייער זייער נישט גוט און מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין, ס'איז דא קינדערלעך וואס זענען שוין געשטארבן, ס'איז דא קינדער וואס זענען אויפן קראנקען בעט, ס'איז דא וואס זיי זענען ברעין דעמעדזשד, ס'איז זייער נישט גוט וואטס גאואינג אן, די אלע נידלס וואס די גאווערמענט הייסט געבן, בי סמארט און געב עס, דאס איז איין וויכטיגע זאך, ניין ס'איז דא וואס זיי האלטן די גאווערמענט וויל עס נאר טוהן ווייל פייזער די גרויסע קאמפעני זיי האבן לאביאיסטס, אלעס איז אמת אבער איטס סטיל איטס דואינג יו גוד. סאו דאס איז איין זייער א וויכטיגע זאך וואס איך וויל זאגן. די צווייטע זאך וויל איך זאגן אז ס'דא אזא זאך וואס ס'גייט יעצט ארום מ'האט ארויסגעווארפן פינף און דרייסיג מיידלעך פון א סקול פון בעלז פון מאנסי ס'האט מיך זייער אויפגערעגט און איך בין יעצט אינוואלווד סיי מיט די צייטונג און סיי מיט די גאווערמענט ווייל דיס גארביטש העז טו סטאפ. אויב דו קענסט נישט פעסילעטייזן דאס קינד טארסטו נישט האבן קיין לייסענס צו האבן א ישיבה און א סקול און די גאווערמענט טאר דיר נישט געבן קיין געלט און מען ארבעט יעצט אויף דעם זייער פעסט איך שריי שוין לאנג פאר די גאווערמענט איך בין אויך געווען פראו עדיוקעישן באט נישט אזויפיל וויפיל דער מוסטער, מאסטער, איך ווייס ווי ער הייסט איך האב געטענה'ט צו די גאווערמענט אז מען נעמט א קינד מען ווארפט אים ארויס ביי די פינף זעקס זיבן אכט ניין און צען יאר און ער ווייסט נישט ווי אזוי פינף און פינף איז צען קען דאך אפילו נישט גיין ארבעטן אין א גראסערי סטאר פאקן פעקלעך און די גאווערמענט האט עס אויסגעהערט, זיי האבן אלעס גענומען, פראטאקאל מיט אלעם, זיי האבן אפילו ארום געשיקט צו פרעגן קינדער, עטס ווייסט נישט, אין ווילימסבורג אין בארא פארק איז צוגעגאנגען צו קינדער, זיי האבן געפרעגט, האו מאטש איז פייוו ענד פייוו? זיי האבן נישט געוואוסט, איך האב זיי געזאגט, זאג זיי עס אויף אידיש, ווייל קען זיין זיי קענען נישט ענגליש, האבן זיי געפרעגט אויף אידיש, זיי האבן געהאט זייערע שפיאנער, עה איך וויל דאך ענק נישט פארציילן אלעס וואס מען טוט, ווייל עס איז נישט ענקערע ביזנעס, עטס זאלטס גנב'נען ווייטער געלט ביז מען וועט ענק כאפן, יעצט איז מען געגאנגען מען האט ארויס געווארפן די קינדער. דאס איז זייער זייער נישט גוט. ס'דא איינע וואס איז דעם וויזשניצער רבינ'ס טאכטער, זי הייסט מאשקאוויטש, אן אומגעלינגענע בהמה, זי איז א טאכטער פון דעם סקווערער רבינ'ס טאכטער, בקיצור, מיר האט געזאגט אמאל איינער פארקאש, זי איז געווען א קעכער ביים רבין, כ'האב איר אמאל געפרעגט וואס עסט דער רבי פרישטאג, מיטאג און סאפער, זאגט זי ער עסט גארנישט, איך פרעג איך אים איר זענט נישט קעכער? יא, נו פארוואס באקומט איר געלט אז איר קאכט נישט? זאגט זי, איך בין דער שלום בית מאכער צווישן די צוויי משוגעים פון דעם רעבן און די רעבעצן וואס רייסן זיך ארום טאג און נאכט. דאס האט זי מיר געזאגט, נישט יעצט, פארטי פייוו פיפטי יערס עגאו. און די מאשקוויטש איז אויפגעוואקסן אין אזא צודרייטן הויז, און זי ווייסט נישט וויאזוי מ'איז מחנך קינדער, כ'רעד שוין וועגן איר אפאר יאר. זי ווארפט ארויס פון וויזשניץ יעדעס יאר א סערטען אמאונט אוו גערלס, די וואס זי קען נישט הענדלען, די מיידלעך איז אזוי, זייער אסאך האבן זייער שווער שלעכט חתונה, געווען איין שידוך וואס איז געווען וואס זי האט ארויסגעווארפן די מיידל, און ס'איז געווען א וויזשניצער בחור וואס האט נישט געהאלטן קיין אידישקייט און זיין ווייב האט אים ארויסגעווארפן, איז דער שידוך איז געווען ביים רעבן אין שטוב און דער רבי האט געפרעגט צו ביידע נעמען זיך אונטער צו האלטן אידישקייט. דאס הייסט, נו פארוואס נישט? פארוואס זאלן זיי זיך נישט אונטערנעמען? ווער וועט זיי נאכקוקן? פארוואס איז דאס געשען? ווייל מ'האט זי ארויסגעווארפן, האט זי געמוזט נעמען א שוואכן שידוך. יעצט איך קען אן אנדער מיידל וואס דער טאטע האט אויסגעגעבן טויזענטערס און צענליגע טויזענטער דאלער, מ'האט זי ארויסגעווארפן, און איך האב איר געזאגט זאל זיך גיין לערנען א פאך, איך האלט נישט אז צו דרייען זיך אין מאנסי איז א גרויסער גליק, זי איז געווארן אזוי קלוג און אזוי אויפגעקלערט, זי איז געווארן א גרויסע פראפעשענעל, און זי וואוינט ערגעץ אין א סטעיט פון די יונייטעד סטעיטס, איך ווייס נישט צו ס'וואוינען א מנין אידן. שרייט צו מיר די טאטע וואס זאל איך טוהן זי וועט אהיים קומען מיט א בויפרענד נו וואס זאל איך טוהן זי וועט אהיים קומען שוואנגער און דאס איז אלץ מאשקוויטש דעם רעבינס טאכטער וואסער א חורבן זי האט אנגעמאכט פי גאט שטראפט דאך איר נאך אויף דעי וועלט אירע קינדער זענען קראנק צודרייט משוגע רוב פון זיי גע'גט זי מאכט חתונה און מארגן געט זי זיי אפ. דיס קענט גאו אן לייק דיס. כ'געדענק ווען דער נחום קליין האט געעפנט פאר די מיידלעך האט ער געעפנט די קעמפ אין אפסטעיט האט דער מאטעלע געפרעגט ווער האט אים איינגערעדט ער איז א מחנך זאג מאטעלע ווער האט דיר איינגערעדט אז דו ביסט א מחנך דו ביסט אויך נישט קיין מחנך ביסט געווען א צעווילדעוועטער הונט ביסט געלאפן פון פאפא אויף סאקמער און האסט ביידע אנגעפעכעט. און פלוצלינג האסטו אנגעהויבן צו עפענען ישיבות, ווי האסטו געלערנט צו עפענען א ישיבה? אין גרויסווארדיין? ער האט נאך גענומען זיינע קינדער און זיי האבן געפירט די זיינע ישיבות און די סקולס פאר אים, און יעדעס יאר איז דא א חורבן צווישן צען ביז צוואנציג מיידלעך פון די וויזשניצער סקול, מסתמא דא פון אנדערע אויכעט, אבער דאס איז וואס איך ווייס, יעצט האט בעלזא אנגעהויבן צו גיין דעם וועג. דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל אז דו ווארפסט ארויס א קינד ביסטו נישט קיין רעספאנסיבל מענטש, דו קענסט נישט נעמען א ישיבה אויף דיר צו א מיידל סקול ווען דו קענסט עס נישט פירן טרו די ענד, און נאכדעם האב איך ענק שוין לאנג געזאגט הערטס אויף מיט די אלע פרומע משוגענע זאכן, מיך קאלן נאר פרינציפלס, איך רעד דא אין ארץ ישראל אויך, איך גיי דאך ארום יעדע פאר טעג און איך רעד, עטס מיינטס איך זיץ דא ליידיג, איך ווארט טאקע אויף רעגן אבער איך זיץ נישט ליידיג, און מענטשן זענען מפלא וויאזוי איך צו צעלייג א זאך. מען דארף רעדן מיט א קינד וועגן איר פיריעד, מען דארף רעדן וועגן אסאך זאכן וואס עטס רעדטס נישט, און די קינד איז צומישט, און אמאל זעהט זי נאך אז א מצוה טאנץ יעצט גייט ארום א קליפ וויאזוי די כלה פאלט ארויף אויפן חתן, א האג און א קיש, זעהט מען דאך אז ביי אידן געשעהט עס אויכעט, אזוי האט מען דאך אריינגערעדט אז נאר גוים טוהן דאס אין די גאס. ווי האף טו סטארט ביאינג ווערי טרו טו דיז טשילדרען ביקאויז אדערווייז וויר לוזינג דעם. מען דארף אויסלערנען די מיידל, און מען דארף אויסלערנען אז קיינער טאר איר נישט טאטשן, און אזוי ווייטער. איך ווייס ווען איך בין נאך געווען גוט מיט טאהש, נאך ווען טאהשער רבי האט געלעבט, איז געווען א טיטשערין אין די מיידל סקול וואס איז געווען א לעסביען, זי פלעגט אהיים נעמען געוויסע מיידלעך וואס זי האט צו ליב געהאט, און זי פלעגט צו זאגן זי האט מיט איר געלערנעט ספעשל אין מאנטריאל, זי האט געוואוינט אין מאנטריאל נישט אין טאהש, און נאך אפאר נאך א שטיק צייט איז מען געוואויר געווארן אז דארטן גייט פאר די ארגסטע און די מיעסטע זאך, דעמאלס בין איך נאך געווען גוט מיט טאהש. געווען, ר' משה'ס גבאי, און איך בין אריין צום טאהשער רבי, איך האב אים פארציילט, איך וויל אייך עפעס זאגן, ווען איך זאל יעצט גיין און איך זאל אים פארציילן וואס דארט איז פארגעגאנגען, עט ער מער פארשטיין ווי איך האב געזען ער האט פארשטאנען דעמאלטס. דער מענטש איז געווען אויסגעטון פון די וועלט, ער איז געווען גאר א הייליגער מענטש, ביז איך האב נישט מסביר געווען וואס דאס הייסט נשים המסלסלות האט ער נישט געוואוסט וואס דאס הייסט אינגאנצן, ס'איז אנבעליוועבל, און זיי זענען די מחנכים פון אונזער דור, אויף וועמענס חשבון איז דאס געגאנגען? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איך האלט. אז אין וויזשניץ איז אויך, נישט איך האלט, איך ווייס, ס'איז געווען מיידלעך וואס האבן חתונה געהאט, זענען נאכדעם צוריק געקומען און זיי האבן זיך פארהאמפערט מיט די מיידלעך וואס זענען נאך געווען אין סקול, זיי האבן זיי פארציילט וויאזוי, האו יו גיוו בירט, האו יור האזבענד פושעס אין די טשיילד, אלעס האבן זיי פארציילט, און מ'האט זיך געשפילט און ס'איז געווען א גרויל, און איך האב געהאלטן אין איין רעדן וועגן דעם, דאס איז געווען די סיבה פארוואס איך רעד, נישט ווייל איך האב נישט וואס צו טון, און וואס איז געווען דער סוף? אז יעדעס יאר פאלן קרבנות, פאר צוויי יאר צוריק גאר אסאך קרבנות, מ'האט עס געכאפט, מ'האט געהייסן די מיידל זיי טארן מער נישט האבן צוטון מיט די ווייבלעך, איטס א שעים אן וואטס גאוינג אן, ווי איז די צניעות? צניעות איז אז מ'טאר נישט רעדן פון די זאכן, ווייל די מינוט ווען מ'הייבט אן צו רעדן פון די זאכן איז מען דאך בוגד מיט צניעות, ווייל צניעות איז דאך געמאכט מ'זאל נישט רעדן, דאס איז דאך אונזערע משוגענע אויפפאסונג, ס'איז געקומען אזאלכע משוגענע מענטשן ווי קלאר, און נאך אזאלכע צודרייטע מענטשן. און איטס אן אנבעליוועבל סיטשועישאן, אונז זעמער אין געפענגעניש ביי משוגעים, איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע, ס'איז דא פרינסיפלס וואס זיי קריגן פון טו האנדרעד ענד פיפטי טו פאר האנדרעד טאוזענט דאלער, זיי גייען דורך ספעשל טרעינינגס, מיט דעם מין טרעינינג, מיט יענע טרעינינג, מיט אלעם, איך שריי צו די גאווערנמענט געבטס נישט קא פרוטה ביז ווילאנג מ'וועט נישט האבן אזאלעכע פראפעשענעלס, און אז ס'דוירט פינעף יאר צו מאכן אזאלעכע פראפעשענעלס, זאל מען נעמען איינעם פון אוט פון אוט אוו טאון צו פון ווי. עטס רעדטס ענק איין ווייל יענער גייט אן א בארד צו מיט א געשטיצטע בארד איז ער ווייניגער ערליך ווי אונזערע חברה מיט די לאנגע בערד ביז צום בעלי באטן, כ'האב בקבלה איש מפי איש ביז צום שור הבר אליין האב איך בקבלה ווי לענגער די בארד איז צום בעלי באטן אלס א גרעסערע חזיר איז ער דאס איז א הונדערט פערסענט ענד איטס פראווען און ס'איז זייער פשוט אויכעט ווייל אז דער מלמד וויל רעדן צום קינד און ער האט א קליינע גדי בן סוסי בארד אזא קליינע בארד נו ווי קומט ער אן צום פופיק? קען ער דאך נישט אנקומען צום יונגל'ס פופיק. טאמער אבער האט ער א לאנגע בארד, דאס א נחשון בן עמינדב בארד, דעמאלטס גלעט ער זיך די בארד און אין איין וועג כאפט ער א טאטש אינעם קינד'ס פופיק. איטס עי שעים. און די זעלבע דארף מען וויסן וואס גייט פאר ביי די מיידלעך. ביי די מיידלעך איז דא לעסביען טיטשערס אין יעדע סקול. איך ווייס אין עטליכע וואס זענען געווען אין סאטמאר. איך ווייס וואס מען האט ארויסגעשטעלט. איך ווייס וואס מען קען נישט ארויסשטעלן. מען קען זיי גארנישט טון. פארוואס? זיי זענען קרוב למלכות איז למעשה איז עס א מורא'דיגע שעים, יעצט אויב די טיטשערס רעדן נישט מיט די קינדער איך האלט יעדע מאמע דארף אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער טריי טו עקספלעין דעם פעקטס אוו לייף. זאג אז דו ביסט א מיידל, דיר גייט וואקסן בריסטן, איך ווייס ס'איז דא מיידלעך, איך קען א מיידל וואס האט געדארפט האבן אן אפערעישן אויפן רוקן ווייל זי האט זיך אזוי איינגעבויגן, זי האט מורא געהאט, זי האט זיך געשעמט אז ס'קומט איר ארויס צוויי בריסטן,

ס'טוט אנהייבן צו וואקסן די בריסטן, ס'טוט אנהייבן צו קומען דם נידות, איטס ווערי סימפל ענד ווערי נארמאל, און וויבאלד מען לערנט עס נישט, קינדער זענען צומישט און צו צעלאזן, קומט א מיידעלע וואס האט שוין חתונה געהאט, און זי הייבט אן צו לערנען די עלטערע מיידלעך, דו ווייסט אזוי און אזוי, מען לייגט זיך שלאפן מיטן מאן, ענד שי גיווס אוט די האול ספיטש, נו יעצט האסטו עפעס אויפגעטון? נא! און דאס איז וואס דא גייט פאר, דיז גערלס געט אנקאנטראלד, ביקאוז מיינען זיי ווייסן עפעס א סיקרעט, דעם סיקרעט האט זי געדארפט וויסן ווען זי איז געווען פינף זעקס און זיבן און אכט און ניין און צען יאר אלט, זי זעהט איר מאמע קומט אהיים אמאל מיט א גרויסן בויך, נאכדעם זעהט זי ס'איז דא א בעיבי, דארף מען נישט איינרעדן אז די סטארק האט געברענגט די קינד מיט אזא פארטוך, דאס איז אלל גארביטש, טיעטש יור טשילדרען אויף א איידלן וועג און נאך וועט נישט געשעהן די זאכן, און איינמאל אז דו זעהסט אז די מיידל ווערט אביסל צו הארני און סעקסי זאלסטו וויסן ס'איז דא א לעסביען טיעטשער אינוואלווד.

און דערשרעקט זיך נישט, ס'איז דא אן טיווי ריעל ווידעא, נאר אונז מוז מיר עס פארלאנגען, ווייל דא איז דא אפאר משוגעים וואס זיי מאכן געלט, זיי לויפן ארום, זיי משמרת הצניעות, און זיי געבן אובאכט, אובאכט, יובאכט און שמובאכט, און עט די ענד אוו די דעי געבן זיי נישט אובאכט, זיי קענען נישט אובאכט געבן, אמאל האבן זיי ארויסגעשלעפט געלט, זיי האבן געהאט א היטמען וואס ער פלעגט שלאגן אויב מען האט נישט געגעבן פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, היינט דער היטמען זיצט איינגעלייגט ווייל ער ווייסט ער האט אסאך האט וואדער אויף זיך, הי נאוס וואטס גאנע בי נעקסט, מען העט קיינעם נישט. נישט די חברה מוחל זיין וואס זיי האבן געטון מיט די קאמיוניטי, סאו איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר יעדע טאטע און יעדע מאמע, דאס איז א דזשאב ווען ס'קומט פאר א יונגל דארף דער טאטע נעמען קער און ביי א מיידל דארף די מאמע נעמען קער, כ'מיין דו ביסט דאך דורך געגאנגען אלעס, ביסט דאך אויך געווען אמאל א קליין מיידעלע, נאר ביסט געווארן גרעסער, די דאדעם איז אויסגעוואקסן, ס'האט דיר אנגעהויבן צו וואקסן האר, אונטן און אויבן און פארנט און אין אלע זייטן, איי מין, ליסען, האסט אנגעהויבן דיך צו צושפרייטן אין די לענג און אין די ברייט, נאך פאר דו האסט חתונה געהאט. סאו וויי דאנט יו טיעטש יור טשיילד אלל דיס? יור טשיילד העז טו נאו אלל דיס? ווייל ביי אונז איז דאך דא מ'טאר נישט רעדן פון דעם, און נאכדעם קומט איין שמוציגע מיידל וואס אדער זי האט חתונה געהאט אדער זי האט א שלעכטע פרענד אדער זי איז אליין אינטו לעסביען ענד יו העוו טו יו נאו יו העוו טו טיעטש דעם. די גאנצע מלחמה וואס אונז האמיר געווינען קעגן סעקשועל אביוז איז נישט געווען מיט מאשין גאנס, אונז האמיר נישט קיין מאשין גאנס.

זעלבע דא מיידלעך אויכעט, און כ'דענק איך בין ארויסגעקומען מיט צען יאר צוריק אז ס'דא לעסביענס און מיידלעך טוען די זעלבע, האבן מיך אויפגעקאלט גרויסע פרינציפלס פון מיידלעך דו ביסט אוט אוו יור קאטן פיקין מיינד, ווייל א מיידל העט נישט נאכלויפן א מיידל און א פרוי העט נישט נאכלויפן א מיידל, האב איך געזאגט פאר דעם מחנך, סער, איי טינק יו שוד קוויט יור דזשאב איף יו דאנט נאו דעט דער'ס סאטש א טינג עז לעסביענס, דעמטס האט מען נאכנישט גערעדט דאס ווארט לעסביענס, דען יו שוד נאו יו דאנט בעלאנג אין חינוך. און זיי האבן געלאכט פון מיר און איך האב געלאכט פון זיי, און וואס איז געבליבן? מען האט אפגעפירט גאנצע קלאסרומס. ספייקי האט געטאטשט מיידלעך, ס'איז דא רעקארדינגס ווי מיידלעך זאגן מען האט זיי געטאטשט. מיר האבן געזאגט עטליכע מיידלעך אז נחום קליין האט זיי געטאטשט, און איך האב דאס פארשטאנען, און איך האב עס געזאגט גראד אויף מיין האטליין פאר איך האב עס נאך געהערט. איך האב געזאגט ער האט וואס צו באהאלטן, און ממילא האט ער מורא פאר ספייקי. האט איינער געזאגט יא ווייל מ'האט גע'גנב'עט פראגרעמס, ניין ניין ניין ספייקי איז נישט געזעסן אין אפיס, ספייקי האט געזעהן אז נחום קליין טאטשט מיידלעך האט ער אויך אנגעהויבן צו טאטשן מיידלעך, מיר האט דערציילט עטליכע מיידלעך אז ער פלעגט אריין קומען דעמאלטס ווען זיי האבן געמאכט ריהערסעלס צו פלעיס וויטש הי העד נאו ביזנעס קאמינג אין דער ביקאוז דעמאלטס הייבט זיך אויף די קלייד דעמאלטס אהער דעמאלטס אהין און ער איז געשטאנען און געקוקט ער האט זיך ענדזשויד אז ס'איז געווען א נחת סאו דאס אלעס מעג מען? ער מעג זיין א פרינציפעל עניוועי.

וואס אונז דארף מיר זיי לערנען. און ווען דו שיקסט דיין קינד אין סקול, פונקט ווי מען האט געשיקט א קינד אין חדר, מען האט געוואוסט אז די רבי איז א טאטשער, האט מען אויסגעלערנט דאס קינד אז דו האסט א פופיק, דו האסט א מחילה, און דו האסט א פיסקעלע, און קיינער טאר דארט נישט צורירן קיינמאל. און די זעלבע דארף מען יעצט אויסלערנען די מיידלעך, דו האסט א וועדזשיינע, און דו האסט נאך פארטס אוו יור באדי, דו האסט א מחילה, דו האסט אן עהס וואס האט א לאך, און דו האסט צוויי דדים, צוצקעלעך, וואס דאס שאקלט זיך, און פונקט אזוי ווי א מאן האט עס ליב צו זעהן, איז דא לעסביענס וואס האבן עס פונקט אזוי ליב צו זעהן און זיי ענדזשויען עס פונקט אזוי שטארק, און נאכדעם איז דא אזאלכע חזר'טעס וואס זיי שפילן זיך מיט דיין וועדזשיינע, זיי נעמען זיך דארטן טאטשן, און ביפאר יו נאו איט הייבסט אן צו מאכן אה אה אה ביקאוז יו פיל גוד אבאוט איט. און נאכדעם ווערסטו אדיקטעד און אטעטשט צו איר, און נאכדעם טוט זי מיט דיר וואס דו ווילסט, ענד יו אר הער סלעיוו פאר איטערניטי, און סטארט טיטשינג יור טשילדרען, איטס אבאוט טיים, שוין די העכסטע צייט וואס אונז הערן מיר אויף צו פרעקטיסן פאוני צניעות, ווען צניעות זאל זיין מען זאל נישט רעדן, איז דא זאכן וואס מען האט איבערגעגעבן איש מפי איש אן א גמרא, עס איז ביי אידן איז דא מנהגים און זאכן איש מפי איש. ס'איז דא א פרשת אחרי קדושים וואס עס ספעלט אוט עווריטינג, ס'איז דא א פרשת נח וואס עס ספעלט אוט כי השחית כל בשר דרכו, סאו אבוויעסלי נישט מיטן רעדן פון די זאכן איז עס צניעות אדער נישט, אוודאי ס'איז נישט גוט אז מ'רעדט, מ'רייבט זיך אויס און מ'פילט גוט און מ'שטופט אריין אין יענעמ'ס די מחילה, איטס ווערי ווערי אגלי טו טאלק לייק דיס, פאר דעם זאגט די גמרא, זיבעציג יאר ווען איינער קומט מיט גוטס ווערט עס אים איבערגעדרייט אויף שלעכטס, אבער צו לערנען א קינד אז מען טאר דאס נישט טון איז א הונדערט פערסענט א מצות עשה דאורייתא ולמדתם אותם את בניכם, לערנט זיי, היט זיי אפ, יעצט געבט אונז אונז נאך ארבעט. מען דארף שוין מיט די מיידלעך אויך אנהייבן צו לערנען וועגן לעסביענס און אז מען טאר זיך נישט לאזן טאטשן און אזוי ווייטער. שוין, יעצט איך בין דא אין ארץ ישראל וויל איך אייך זאגן האט ווידער געשווערצט טאנס און טאנס אויף פלייש און טאנס און טאנס אויף אייער, איך עס נישט דא קיין אייער, כ'האב מורא אויב דאס איז נישט די קראנקע פון די אראבער, מען האט עס אריינגעברענגט פון די אראבער און. קיינעם באדערט עס נישט, מען פארקויפט עס, ס'איז מסתם צען אדער פופצען פראצענט ביליגער ווי די מארקעט, געזונט איז עס זיכער נישט, ווייל ס'איז זייערע עסנס, און שוין, סאו דאס איז וואס מען מוז וויסן. נאך דארף מען וויסן נאך א זאך, אז דא אין ארץ ישראל יעצט זייער שטרענג אנגעצויגן דער מצב, איך האלט אז קיינער זאל נישט קומען יעצט צו פארן, און איך האב נישט צו טון דא מיט א מקווה וואלט איך נישט געבליבן דא איין איבריגן טאג, און עטס ווייסט ס'איז געווען א מעשה, ס'איז געווען א מאן מיט א ווייב, זיי. געפארן, מען האט זיי ביידע געשאסן, זענען קריטיקעל, די פרוי איז געווען פרעגנענט האט מען זי אריינגענומען אין שפיטאל, זי האט דעליווערט די בעיבי און די בעיבי איז געשטארבן, דאס איז נעבעך וואס דא גייט פאר, און שוין, די עלטערן האבן נישט געקענט קומען צו די לוויה ווייל זי איז נישט געזונט, די זיידע האט געזאגט א הספד, די זיידע האט געזאגט אז געווענדליך געט מען א נאמען א קינד פאר ער שטארבט. איך מיין אפילו ווען עס שטארבט געבט מען אים א נאמען פאר מען באגראבט אים, און די טאטע האט א נאמען געגעבן פארן קינד. עמוד ישראל, געזאגט, ס'זאל בלייבן אויף אייביג, נישט קיין חילוק, אבער דאס איז עס. יעצט כ'האב ענק אלץ געזאגט מען דארף זיך שלאגן צווישן זיך, נישט ארויסגיין אין די גאס, און אהרן זלמן לייב, יעדער האט זיך דאך געשלאגן ביי הקפות. בקיצור, ס'איז דא געווען יעצט א פרוי. מען זאגט אויף איר אז זי איז א לעסביען און זי איז אויך א קאמידיען, זי מאכט דזשאוקס. זי האט געבוקט א פארטי אין ברוקלין אין א רעסטוראנט, און וויבאלד זי איז א לעסביען האבן די רבנים געלייגט א פרעשור, מען האט געלייגט א פרעשור אויפן משגיח, האט דער משגיח געזאגט איך געב כשרות, ס'איז מיר נישט קיין חילוק צו זי איז לעסביען צו נישט. בקיצור, און למעשה. טוט זיך יעצט א גאנצע זאך ווייל מ'האט איר אפגעזאגט, און ס'איז געווען איינמאל, די סופרים קאורט האט גע'פסק'נט וועגן א וועדינג קעיק אז מ'מוז עס מאכן כאטשיג ס'האט די קאלערס פון די געי, און ס'טוט זיך יעצט, מ'סועט יעצט אין פלעטבוש איז דא, ס'הייסט גארדן אוו איטן אזוי הייסט עס, שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. די שומרים אלערט, נעכטן אויף מאנטגאמערי און אלבאני געקומען א אפריקאנער. און ער איז צוגעגאנגען צו מיידלעך און ער האט זיי געזאגט אז ער וויל זיי געבן אזאלכע גוטע קענדיס, טשאקלעטס, און ס'איז געווען איין ערנסט מיידל, זעט אויס מ'האט איר גוט אויסגעלערנט, און זי האט געזאגט נאו, גאו אוועי, ווי דאנט וואנט. עניוועי האט ער זיי געזאגט אקעי איך גיי אוועק אבער איך וועל נאך צוריק קומען. איז למעשה דאס איז מורא'דיג זייער וויכטיג מ'זאל האלטן אין איין לערנען די קינדער, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן אוועק כאפן די קינדער, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן מאכן זינדיגן די קינדער און זיי ווילן זינדיגן מיט די קינדער, און מען דארף זייער וואטשן. יעצט די זעלבע זאך וואס ס'געשעהט דא, מען ווארפט ארויס די קינדער פון מאנסי, דער פעטנשטיין, און די זיין ווייב איז דארטן א מנהלת, כ'מיין ס'איז זיין ווייב, און ער אליינס איז אזא שוואכער כאראקטער, כ'דענק ער האט געוואוינט אויף ראדליטש, ער איז געווארן דיין, איך בין געגאנגען דארטן פיקסן די מקווה אין מאנסי פאר וועלס, אויפן וועג האט אים געקאלט עפעס א יונגערמאן, און ער האט מסביר געווען אז זיין ווייב האט שטארק הנאה אז בשעת תשמיש ווייזן זיך אירע בריסטן, זאגט ער חס ושלום מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט, זאגט יענער איך ווייס נישט כ'האב געלערנט אז מען טאר נאר נישט קוקן באותו מקום האב איך אפגעשמועסט מיט איר זי וועט גיין מיט פענטיס מיט אונטערהויזן ניין מען טאר נישט נישט קיין בעלזע מנהגים עס איז נאר איז איך בין געזעסן אין די קאר, איך האב געדרייווט, זאג איך אים דו משוגענער דו, דו ווילסט נישט זי זאל גיין מיט א אנדערן און ער זאל גיין מיט אזוינע, זאג מען מעג, מען מוז און מען זאל עס טוהן, ס'איז דריי זאכן, מען מעג, ווען ביי אונז אין שטייט האט אמאל געזאגט א זאך וואס מען מעג, בין איש לאשתו איז מעג מען און מען מוז און מען זאל עס טוהן, א אפגעפליקטע בהמה. דא אין ארץ ישראל איז געווען די זעלבע פרשה וואס איז נעבעך געשעהן א ביטער אומגליק אז מען האט נישט געוואלט ארייננעמען אין די סקול ספרדישע מיידלעך. פון בית שמש, די נייע מעיאר, ס'איז א פרוי, זי לאזט נישט מען זאל זיי ארויסווארפן, זי פייט פאר זיי, ביי אונז קומט אזא וועטנשטיין, שטאטס ער זאל זאגן פארן רב הער אויס איך בין א דיין דא און דו גייסט נישט ארויסווארפן די קינדער און אז דו ווילסט גיי איך ארויס. קיינער וועט עס נישט טון ווייל מען דארף זיך דאך לעקן צום רעבן, וואס האסטו פון לעקן צום רעבן? וואס האסטו? האסט א דזשאב א דיין און אז מען ברויך וועט מען דיך נוצן פאר אלע שייגעץ שטיק? מען האט גענוצט דיך מיט גראס אונטערשרייבן קעגן מיר. די לאו לייף וואס דו ביסט, דו ווייסט דאך נאך היינט נישט וואס די פראבלעם איז, ווי האט סאטמאר רב געזאגט פאר יענעם איד, דו כאפסט דאך נאך נישט וואס דער רבי עקיבא אייגער וויל אינגאנצן, דו ווייסט דאך נאך נישט וואס וואט איי סטענד פאר, עטס ווארפטס ארויס די מיידלעך און עטס וועטס פארן זייער ביטער, וואטש ענד סי, ווייל איך האב שוין אנגעגרייט לדורון לתפילה למלחמה. איך האב זיך געשלאגן מיט דעם גראבן חזר ווען ער האט געהאט דא די פינף מלמדים וואס האבן אין תל אביב געטאטשט די קינדער, איינער איז געגאנגען זיצן און איינער האט געפייגערט, און די רבי האט אויף אים געזאגט א קדיש, דיין קדיש איז אזויפיל ווערד וויפיל די געפייגערטע קאץ וואס זיי האבן ארויסגעווארפן פון די פענסטער, לערן דיך אויס רבי לעבן, דו האסט מער שונאים ווי ידידים, דו פירסט שוין פופציג יאר א קאראפשען, און די נאנט ארום דיר טאטשן די קינדער, און די אנדערע קומען אפילו נישט צו, און אז ס'קומט א בחור צו א אינגערמאן מיט א געשטוצט בערדל הייבסטו אן, העי ארויס פון בעלז ארויס פון פערדי, ארויסצונעמען דעם פיפיק פאר א קינד און אים אויסצורייבן, אדער אים אריינצושטופן דעם מנהל'ס צו דעם מלמד'ס פיפיק אין זיין מחילה, איז א גרעסער עבירה ווי זיך אפצושניידן אינגאנצן די בארד. אויב מען שניידט דאס אפ מיט א זאך וואס דאס איז כשר, נישט וואס איך זאג מען זאל זיך חלילה אפשניידן די בערד, אבער ער מאכט, פון אלע שטותים מאכט מען א גאנצע זאך ווייל יענער וועט זעהן בעלז, חסידישע אינגעלייט. כ'האב געהערט זאגן א מורא'דיגע מעשה, פארוואס גייט בעלז מיט שווארצע זאקן? ווייל זיי האבן נישט געהאט גענוג מענטשן, און באבוב איז אויך געוען מיט שווארצע זאקן, אזוי האט מען נישט געוויסט א חילוק צווישן א בעלזער און א באבובער. ס'איז אלס באלאני געווען די גאנצע זאך. די פריעריגע באבובער רב, ר' בנציון, דאס איז געווען דער טאטע פון ר' שלמה'לע. געקומען אויף בעלז האט מען אים געוויזן זעסט אויף דעם לייטער ראש השנה גייען דא ארויף בערך צוויי הונדערט מענטשן, זאגט ער עס קען דאך נישט זיין, זאגט ער יא נאר שקר אין רגליים אן א פיס קען מען דא ארויף גיין צוויי הונדערט מענטשן יא, ס'איז געווען איין בולשיט סטארי אלע יארן, געהאט האט מען נאך א זאך אויכעט זיי האבן געשלאגן זיי האבן גע'רצח'נט זיי זענען געווען רוצחים און פארטיג ממילא האט יעדער מורא געהאט יעדער רב איז זיך געקומען בוקן פאר זיי ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר זיי, היינט האט מען פאר קיינעם נישט קיין מורא נישט פארן בעלזער רב נישט פארן שמעלזער רב. איטס אלל היסטערי, דאוס דעיס אר גאן, יו אביוזד יור פאוער און פיפעל אר לעאפינג, היינט איז דא פאליס, און אז די רבי האט זיך נישט געקענט באפארען מיט דעם שייגעץ וואס ער איז געפארן אויף אלבאני מיט אן אשת איש, און ער לאזט יעצט ארויסווארפן מיידלעך, ער וועט פליען, וואטש ענד סי, דער מענטש וועט לאנדען אזוי ווי זיין שווער, ער'ט האבן א מרידה, און ס'עט ווערן פינעף בעלזער, שטעל דיר פאר נחום ראזענבערג גייט אויך ווערן בעלזער רב, איך בין נישט קיין רוקח אבער כ'קען ווערן בעלזער רב, א באנטש אוו דר'ערד ליגערס. בלוט צאפערס. עניוועי, סאו דא איז אויך געווען די זעלבע מעשה אין בית שמש, מ'האט ארויסגעווארפן די מיידלעך, אזוי מ'טשעפעט דאך אייביג מיט ספרדישע מיידלעך, אז ווען דו האסט א זון א באם וואס ער איז אויף דראגס מיט קענעביס מיט אנדערע זאכן, זוכט מען א ספרדישע, יא דעמאלטס איז גוט א ספרדישע, די דזשאוק גייט אזוי, א ספרדי א חיה, און א פרענקינע א מחיה, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סאו עניוועי, איז געשען אין בית שמש אויך די זעלבע, און מ'שלאגט זיך, אונז גיימיר זיך שלאגן אין בעלז אויכעט. זענען שטיל געווארן לעצטנס, זיינען שטיל, זיי האבן אנגעהויבן אין די, דו זאגסט אויפן בעלזער רוף בעלזער רוף, דער זעלבער וואס האט מיך געשאלטן אז איך זאל באקומען א סטראוק און ס'זאל מיר הענגען די צונג און איך זאל נישט קענען רעדן ווייל כ'האב געזאגט אז דער שייגעץ רוטנער האט געמאכט תשמיש פארן בעלזער רוף, כ'האב נישט געזאגט תשמיש אמיתי, כ'האב געזאגט תשמיש ער האט אים באדינט, איך רעד היברו, דוד המלך זאגט ירושלים כעיר שהיברו לה יחדיו, יעדער רעדט דא היברו. כ'קען נאר נישט גוט, איך ווייס נישט ווען צו נוצן און וואס, בין איך אזוי ווי דער מאטכע לייב, דער איז אריינגעקומען דער רעבעצן, ער איז נאכדעם פון די קאנטרי, צוויי שעה נאכדעם זאגט ער פארן רעבן, רעבע זי האט מיך צוויי שעה פראבירט מפתה צו זיין, זאגט דער רעבע וואס? ביז מ'האט געכאפט ער מיינט צו זאגן מפייס זיין, ווייל זיי האבן זיך עפעס געקריגט, אויך אויף שטותים. כ'מיין דו ווייסט דאך. סאו עניוועי, סאו ביי די ספרדים האט מען עס ערלעדיגט אין בית שמש, אבער דער גראבע פיפל דער בייגט זיך נאכנישט, עס העט צוקומען, די מעסעדזש גייט צו אים צוקומען. למעשה די ספרדישע מיידלעך האט מען צוריקגענומען, ווייל דא איז דא א מדינה, דו כאפסט נישט, די סאטמאר רבי האט געשאלטן די מדינה, ימח שמו די מדינה. כ'וועל דיר עפעס זאגן, ווען אונז האבן מיר א פראבלעם אין ווילימסבורג איז אהרן, מען האט געפרעגט אהרן פארוואס מען צינדט אכט טאג דעם בית יוסף'ס קשיא, זאגט אהרן, איך בין דא בעל הבית און איך וועל הייסן וויפיל מען זאל צינדן. און די זעלבע טוט זאליקא, יעדער זאל אונטערשרייבן פארוואס מען דארף ראטעווען דעם חזיר ברוך מאטכען, זאל יעדער אונטערשרייבן ווען מען האט אריינגעשריבן אז ער ארבעט אין סאטמארע אפיס, האט זיך אזוי ביליג געמאכט, דאס אלעס מעג מען, יעצט דא איז דא א מדינה, ביי די מדינה גייט נישט די אלע מעשה'ס, נישט דא קיין אהרן קיין זלמן לייב, קינדער זענען אין די גאס, איז די מדינה קומט אריין און זיי געבן דיר וואס צו טון, אזוי געווען דא אלץ מיט די ספרדישע מיידלעך וואס מען האט זיך נישט אנגענומען. און יעצט האט מען אויכעט געמאכט אין בית שמש מיט די ספרדישע מיידלעך איז דא דא א גאווערמענט דעי זאלט עטס ענק אויסלערנען דא איז דא א גאווערמענט און דעי איז סאטמאר רב האט געשאלטן די מדינה ווען אונז האמיר נישט היינט די מדינה וואלטן געווען צענדליגע טויזענטער מיידלעך אין די גאס פארוואס ווייל מען וויל רעיזן געלט און די ספרדישע זענען נישט אזוי ווי מיינע טשעטשע פעטשע שטותים ווען דו האסט א זון א באם כאפסטו נישט קיין ספרדיש מיידל פאר א שידוך סא וואס האקסטו א טשייניק. דאס איז וואס דא גייט פאר. קודם האב איך געוואלט רעדן ברוך השם דער חנוכה דורך, באקום זייער זייער אסאך קאמפלימענטס מיטן אייבערשטנס הילף און רבי נחום זיי האבן נישט געלאזט אונזערע קינדער גיין נאך געלט, איז פארשטיי מיר וואס דו זאגסט. ס'דא טאטעס וואס האבן געזאגט, כ'האב געזאגט ווייסטו וואס, איך וועל עס דיר געבן פון מיין טאש, איך וויל דאך נישט זיין אן אוטקעסט. בקיצור, עס קאסט אים די ישיבה נאך הונדערט דאלער א יאר. אבער דאס איז א גרויסער סיין אז מ'אימפראווד. ווען אונז האבן דאך געהאט אזא מעסד אפ פארשטינקענע קאמיוניטי. מ'האט געמאכט אז ס'איז א מצוה, א מצוה, ביי אונז האמיר דאך אסאך מצוות מיט אסאך עבירות, איז דאך אלץ באלאוני. סאו, ברוך השם, אבי ס'ווערט שוין אן אימפראוומענט. נאכדעם איז דא נאך א זאך, זייער א וויכטיגע זאך וואס איך וויל אביסל רעדן פון דעם. אויב עטס געדענקטס, יעדעס מאל וואס מ'קומט אריין פון די קאנטרי, אויכעט ווען מ'פארט ארויס אין קאנטרי, זאג איך אייביג, זאלסט וויסן, ס'איז דא איינער וואס ער האט עס באצאלט, די קעמפ איז נישט אומזינסט, און דאס צוגרייטן. מיט די קלײדער, מיט אַלעם פֿאַר די קינדער, מיט אַרױפֿלײגן די לעבעלס. דאָס דױערט טעג און װאָכן, חדשים צו פּלאַנען. אױסער דעם, װאָס ס'איז דאָך דאָ די קעמפּ פּראָבלעמס, אַז דו ביסט זײער אומבאַקװעם פֿאַר די קינדער, װאָס זענען דאָך טװענטי פֿאָר סעװען מיט די קינדער, באַט אױף דעם האָט מען דאָך אַן עקסטערע מערכה. אָבער דאָ איז דאָ נאָך אַן ענין. א קינד דארף זיך אויסלערנען צו דאנקען דעם טאטן און דער מאמען. אונז בענטש מיר און אונז לויב מיר דעם אייבערשטן ווען אונז וועק מיר זיך אויף, נאך ווען אונז זעמיר טמא, מ'האט זיך נאכנישט געגאסן נעגל וואסער, וואס זאגט מען? מודה אני לפניך, איך לויב דיר און איך דאנק דיר הייליגער באשעפער, אויף וואס? שהחזרת בי נשמתי, דיס איז די פירסט טינג. נו מ'הייבט זיך אן די ברכת השחר און אזוי ווייטער, א מענטש די ערשטע זאך דארף ער לויבן און דאנקען, יעצט ווערט געברענגט אין אלע ספרים אין חינוך און אין אנדערע ספרים אז ווען א מענטש דאנקט נישט, ווען א מענטש איז כופר בטובתו של חברו, א מענטש טוט אים א טובה דאנקט ער אים נישט, בסוף עט ער זיין כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ביקאז אויב מ'האט זיך נישט אויסגעלערנט.

עטס האטס צאמגעשטעלט די קליידער און איך דאנק ענק. טענק יו ווערי מאטש. די זעלבע האב איך געוואלט זאגן חנוכה מען קומט זיך צוזאם משפחות משפחות קיין עין הרע יעדער איז געוואקסן במתי מעט האט מען אנגעהויבן און היינט קיין עין הרע מענטשן האבן קינדער אייניקלעך און אוראייניקלעך. און מען קומט זיך צאם צו די זיידעס און צו די עלטער זיידעס איז מען דארף אביסל עפרישיעטן די מענטשן, איך פלעג אייביג זאגן מיין טאטן און מיין מאמען דו ווייסט איך עפרישיעט ענק אזוי שטארק, עטס זענטס געקומען דא אין אמעריקע, עטס נישט געקענט קיין שפראך און עטס האטס אויפגעשטעלט אזא שיינעם דור. איך דענק נאך מיין מאמע עליה השלום, זי פלעגט דארפן גיין צו א צו א דאקטער אין מאנטעפיורי האספיטל אין די בראנקס, איז ווען איך בין נאך נישט געווען גענוג גרויס, פלעגט נעבעך מיין מאמע בעטן אן אלטע יענטע פון די איסט סייד אפשר קענסטו מיט מיר קומען איך ווייס נישט וואו צו פארן, און די אלטע יענטע זענען געווען מער ווי איגער צו טון א טובה פאר א אידישע טאכטער, און זיי פלעגן פארן, שפעטער האט זיך שוין מיין מאמע אויסגעלערנט. און אז זי האט געדארפט פארן פאר עני מעדיקל זאך פלעגט זי מיך נעמען, איך האב שוין געקענט, איך בין געווען אלט זיבן אכט יאר, איך האב שוין געוויסט ווי אזוי מען פארט פון מאנהעטן פון די איסט סייד, אונז האמיר דאך געוואוינט אין די איסט סייד אמאל, האב איך געוויסט פונקטליך ווי אזוי מען קומט אן אין מאנטעפיורי האספיטל, היינט איז עס א לעדזשענד פון א האספיטל, ביי דעמאלטס איז נישט געווען פון די גרעסטע, סא זיי האבן אריין גענומען די אלע רעפיודזשיס און זיי האבן נישט געדארפט באצאלן, זיי האבן שוין עפעס געהאט א חשבון.

ס'געווען דא א איד וואס האט געוואוינט אין די איסט סייד דעמאלטס אין די איסט די זיבעטע גאס ער האט געהייסן ר' הערשעלע ספינקער איך ווייס וויפיל הונדערטער מענטשן האבן פון דעם נהנה געווען עצה ותושיה ער איז אויך געווען א רעפיודזשי אבער ער איז געווען דאך פון א רבי'ס שטוב און ער האט געוויסט אסאך און איך ווייס אסאך פרויען וואס האבן פארציילט ווייל זייערע משפחה האבן עס פארציילט דער דאקטער האט געזאגט מען זאל נעמען די מעדיקעישן יענער פלעגט ער זיי אייביג זאגן פאלגטס מיך פאר עטס נעמטס א מעדיקעישן פרעגטס מיך. און א פרוי האט ער געהייסן זי זאל חלילה נישט נעמען די מעדיקעישאן ווייל זי איז געווען פרעגנענט און זי קען מפיל זיין. דער רבי האט געוויסט אז זי איז געווען שוואנגער ווייל מען פלעגט זיך דורך רעדן די פראבלעמען, שטעל דיר פאר א פרוי איז געווארן שוואנגער האט אפילו נישט געוויסט די סימפטאמס אז מען גייט ברעכן מיט אלעם ווייל ס'איז נישט געווען קיין מאמע וואס אז זיי האבן דאס איבער געגעבן ווייל די מאמע איז דאך געווען היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה פארשטייסט די קלייניקייטן. וואס יעדער נארמאלער מענטש האט געוואוסט, אונזערע עלטערן זענען געווען אזוי ווי צעלאזענע חיות, זיי האבן נישט געוואוסט פון גארנישט, ס'איז נישט געווען זייער שולד, ס'איז געווען נעבעך א מלחמה, און זיי האבן זיך זייער שיין צוריקגעשטעלט. וועגן דעם ווען דער ר' הערשעלע איז אוועק, האב איך געזאגט א הספד אויף אים, אז ער איז אזוי ווי מיין טאטע, מיין מאמע פלעגט יעדע זאך זיך דורכרעדן מיט אים. און אזוי געווען אנדערע וואס האבן זיך דורך גערעדט מיט אנדערע רבנים, ווען נישט וואלט כלל ישראל נישט געקענט זיך נאכאמאל צוריק שטעלן אזוי שיין ווי ס'האט זיך צוריק געשטעלט. די דאקטוירים דא האבן פיינט געהאט די רעפיודזשיס פאר צוויי טעמים, קודם כל ווייל זיי האבן זיי פיינט געהאט, ווייל קיינער האט נישט ליב ווען ס'קומט אריין רעפיודזשיס, מענטשן האבן דאס נישט ליב, זיי פילן מען נעמט צו זייער פלאץ, און נאכדעם האבן זיי זיי פיינט געהאט פאר נאך א זאך, ס'איז געווען אמאל א דאקטאר וואס ס'פלעגט זייער וויי טון פאר מיין מאמע, פלעגט עס זייער וויי טון. שפעטער האט ער באקומען עפעס גאר א גרויסע פאזישן אין אן אנדערע שפיטאל, האט ער געזאגט פאר מיין מאמע'ן אז ער געט אויף די אלע פעישענטס פון דעם שפיטאל ווייל ער גייט אין א גרעסער שפיטאל, האט ער געגעבן א זאג פאר מיין מאמע'ן איך וועל דיר זאגן דעם אמת איך פלעג דיר זייער וויי טון ווייל איך בין אויך געקומען פון די אדער סייד אוו די אוו די ריווער, פון יוראפ, נאר ער איז שוין געקומען דא מיט צוואנציג יאר פריער, זאגט ער, און ער האט צוויי קינדער, אלע ביידע זענען דראג עדיקטס, דאס איז געווען דעמאלטס. און זענען נישט, זענען נישט צו דער זאך, ער האט נישט קיין נחת פון זיי, און דא איז געקומען צוואנציג יאר שפעטער א גאנצע הויפן מיט רעפיודזשיס, און אלעס קיין עין הרע האט קינדערלעך, און מ'האט הנאה פון די קינדער, אונזערע עלטערן ברוך השם האבן נישט מיטגעמאכט די צרות וואס מ'מאכט היינט מיט מיט די דראגס און מיט די על. דזשי. בי. טי. קיו. מיט די אלע אנדערע חאזערייען, זיי האבן נישט מיטגעמאכט די אלע זאכן, זיי האבן מיטגעמאכט ארעמקייט, דאס אלעס וואס זיי האבן מיטגעמאכט, באט אדער דען דעט, ניינטי פערסענט פון די מענטשן, פון די קינדערלעך, האבן זיך געפירט אויפן ריכטיגן וועג, און מען האט זיי שנעל יונג חתונה געמאכט, האט ער דאס געשריגן, ביסט געקומען דא, קוים אנגעקומען, זיך אזוי שיין מסדר געווען, און צוביסלעך מאכט עטס בר מצוה קינדער, און באלד טוט עטס חתונה מאכן. קינדער נעמט עטס אפ נחת און איך האב גארנישט, סאו ס'האט זיי אויפגעגעסן די קנאה, איז למעשה אונזערע עלטערן האבן געטון גאר גאר גאר א גרויסע ארבעט, אונז קען מען דאס אפילו נישט פארשטיין, שטעל דיר פאר זיי האבן נישט געהאט קיין מאמע צו פרעגן, נישט געהאט קיין מאמע צו פרעגן און אויב איך ווער שוואנגער וואס זענען די סימפטעמס און וואס דארף מען טון און וואסערע מעדיקעישאנס מעג מען נעמען וואסערע טאר מען נישט נעמען, ווען דארף מען קאלן דעם דאקטער, ווען דארף מען אריינטשעקן אין האספיטעל, דער וואז נאו. באדי היער דעט יו קען עסק הים א נארמאל קוועסטשען, און ברוך השם קוק ווי אונז זעמער אנגעקומען, איך בין דא אין ארץ ישראל, איך באוואונדער, איך באוואונדער, איך זאג איין זאך, מיין האפענונג איז, עס איז געווען אין די צייטונג אז היטלער זיי געשטארבן אפאר יאר צוריק, ער האט געלעבט עפעס אין סאוט אמעריקע אין ארדזשענטינע האט ער געלעבט, כ'וואלט געוואלט ער זאל קומען קוקן ווי אזוי כלל ישראל האט זיך אזוי שיין צוריקגעשטעלט, קוק ווייסט וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, עטס האלטס דאך אז נאר סאטמאר רבי האט. צוריקגעשטעלט דאס אידישקייט, און דער חזון איש וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט סאטמארער רבי. ס'איז אסאך באלאוני דא אין דעם. ס'איז דא קוקטס אין ארץ ישראל איז דא הונדערטער שטעט וואס ס'איז דא הונדערט טויזענט נפשות און מער, אלעס איז מורא'דיג שיין צוריקגעשטעלט, און ס'האט גארנישט מיט סאטמאר, גארנישט צוטון מיט סאטמאר. עניוועי, נישט דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען אז אידן זענען אזוי ווי שמן זית, דו צוקוועטשסט זיי, דו צוקלאפסט זיי, דו צושלאגסט זיי, קומט ארויס פון זיי אזא מין גוטער אויל וואס דאס קען באלייכטן די וועלט, און זיי מישן זיך נישט אויס און זיי ווערן נישט פארלוירן מיט קיינעם, אזוי ווי אויל העט זיך נישט מישן מיט וואסער, ווער עט זיין דאס העכסטע? די אויל. איז למעשה דאס איז וואס מען האט צוריקגעשטעלט פארן אייבערשטן. יעצט, קינדערלעך דארף מען אויסלערנען די אלע זאכן, ס'האבן מיר דערציילט אפאר טאטעס אז די קינדערלעך זענען געקומען אויף חנוכה, דא ס'איז דא אזעלכע וואס האבן זיידעס מיט עלטער זיידעס, זענען געקומען אויף חנוכה, גייט צו א אינגעל צום זיידן, זיידי וואס איז וועגן חנוכה געלט? זאגט דער זיידע, דא האסטו א דאלער, איך מיין וויפיל דארף מען געבן, ס'איז דא וואס האבן קיין עין הרע פופציג און זעכציג אייניקלעך, ביי חנוכה לעכט. זאגט דאס קינד, נע, א דאלער, דאס אלעס, פאר דעם וואלט איך נישט געקומען. ווייל קינדער זאגן דאך וואס זיי האבן אויף די לונג, זייערס, זיי באהאלטן נישט. אפשר איז אבאוט טיים, מ'איז ביזי מיט ציונות, מ'שימפט און מ'טוט, מ'איז ביזי מיט אלע שטותים אויף די וועלט וואס האט מיט אונז קיין שייכות נישט. אפשר איז אבאוט טיים. אז מען זאל אנהייבן צו לערנען מיט די קינדערלעך אביסל וואס די עלטערן האבן צוגעלייגט זאלן זיי ברענגען אויף די וועלט און אויפברענגען, און וואס זיי לייגן נאך יעצט צו, און צו דו באקומסט א דאלער צו דו באקומסט גארנישט דאזענט ריעלי מעיק א דיפרענס, דער איז א לאט אוו מאר דען די דאלער וואס עלטערן טוען פאר די קינדער, זיידעס מיט עלטער זיידעס. קודם כל אז דער זיידע מאלעסטעט נישט די אייגענע קינדער האט ער דאך געטון די גרעסטע זאך וואס איז דא, ווייל דאס איז דאך געווען ממש איינע פון די מצות עשה'ס דאורייתא'ס ביי. ס, און נאכדעם דארף מען וויסן בכלל יו העוו טו טיטש הים אביסל א טאוקן אוו אפרישיעישן, ווייל אויב זיי וועלן נישט אפרישיעיטן די עלטערן איז בסופו האבן זיי כופר זיין אין די טובה פונעם אייבערשטן אויכעט, און דאס איז א וויכטיגע פונקט. ס'איז זייער א וויכטיגע פונקט וואס מ'מוז דאס נעמען שטארק אין די הענט אריין, ווייל טאמער נישט עט עס נישט טויגן. נאכדעם האב איך געוואלט נאך א זאך, אז ס'איז דא אסאך יונגעלייט, שוין געווארן עלטער אביסל, און זיי פילן זיך אביסל אוט אוו פלעיס. ער פלעגט געבן א כאפ אפ אין צוויי מינוט א צינדן אן די לעכט, און געענדיגט, און ער איז שוין ער איז שוין געגאנגען דריידל שפילן דריידל, אדער עסן כ'ווייס לאטקעס, און די אלע זאכן טויגן. נישט. דו דארפסט געדענקען, דו ביסט א ראול מאדעל וואס די קינדערלעך קוקן ארויס אויף דיר. אז דו פירסט זיך אויף ווי א פוסטער שטריק, נו וואס זאלן שוין דיינע קינדערלעך זעהן? און וואס זאלן זיי טוהן? און וויאזוי האבן זיי זיך אויפפירן? ס'איז געווען דער מונקאטשער רב האט געהאט אן איידעם, און דער איידעם איז געווען. דער טאטע פון דעם היינטיגן מונקאטשער רב, ער איז געווען א קאלטע בריאה, צו דערציילן האט זיך אפילו נישט אנגעגרייט קיין נעגל וואסער, ער איז געווען גאר שוואכע סחורה, ווען מונקאטשער רב האט געכאפט וואסערע א שוואכן שידוך ער האט געטון, איז ער געווען זייער אפסעט, ס'האט אים זייער וויי געטון, עד כדי כך אז ער האט געזאגט. אז איך וויל נישט קיינער זאל איבערנעמען די שטאט מונקאטש, איך בלייב מונקאטשער רב ביז משיח קומט. כ'קען פארשטיין ער זאל זיין אין מונקאטש דער דער ראש בית דין. ער האט נישט געוואלט ער זאל הייסן מונקאטשער רב. שוין. למעשה ער איז געווען א גרויסער צדיק, די בעלזער חסידים האבן אים מורא'דיג רעספעקטעד ווייל זיי האבן געזען ער איז אן ערנסטער מענטש, דער איז דער וואז נאו בלאף ביי אים. ס'איז געקומען דער וואס האט געמאכט דעם ספר אויף ניקור דעמאלטס, און איז אריינגעקומען און ער האט געזאגט פארן מונקאטשער רב, פאר ברוך ראבינאוויטש, דער טאטע פונעם היינטיגן. ס'איז באוואוסט אז אין מונקאטש זאגט מען וועגן רעדט מען פון דריי רעבעס, איינער הייסט דער רעבע זכרונו ל זכר צדיק לברכה, דאס איז געווען דער מנחת אלעזר, און נאכדעם איז דא דער רעבע ימח שמו, דאס איז. דער ברוך ראבינאוויטש, און נאכדעם איז דא דער רבי זאל זיין געזונט, דאס איז דער וואס ער קומט יעצט צו פארן אויף ארץ ישראל, האט ער געזאגט, ער די שוחטים האבן א מעשה מיט די ניקור שמיקור, האט ער אריין גערופן די שוחטים און ער געפרעגט וויפיל דארף דויערן איר זאלטס ענק אויסלערנען ניקור אזוי ווי ער הייסט, האט יענער געזאגט צוויי וואכן, זאגט ער פיין גייט מען זיך שוין זעצן לערנען. און מען האט אלעס פארראכטן אזוי ווי יענער האט געוואלט, דער וואס האט געמאכט דעם ספר אויף ניקער, ער איז זייער זייער א מעורב בין הבריות'דיגער מענטש, און מענטשן האבן אים ליב געהאט. למעשה, נאכדעם וואס איז געשען דער גרויסער אומגליק דער חורבן, ער האט נישט געפילט אז ער דארף זיין מונקאטש רב, ווען ער וואלט ווען געוואלט זיין מונקאטש רב וואלט ער געווען די מאוסט סוקסעספול רב בימים ההם, ווייל ער האט געקענט רעדן, געווען א בעל דרשן, און ער האט געהאט אלע מעלות אין זיך, געווען א תלמיד חכם, א גאון. איז דער סאטמאר רב האט געוואלט ער זאל איבערנעמען זיין א חלק פון די קנאות'ישע רעזשים און האט זיך איינגעשפארט מיט אים אפשר צוויי שעה צו רעדן און געוואלט מסביר זיין אז דער רבי האט מיט אים גערעדט צוויי שעה נאך צוויי שעה איז ער ארויסגעקומען און ער האט געזאגט ער האט נישט איין פאלשן אדער אין זיך, ביי וואס ער האלט האלט ער, און פאפן גייט ער נישט פאפן קיינעם. ס'איז א מורא'דיגע מעלה, א מענטש דארף זיין ווי מען זאגט, דו מוזט זיין ווי מען זאגט, יו נאו, סיריעס אבאוט וואט יור דואינג. און סוף איז זיך געפארן אויף סאוט אמעריקע און אהער געפארן אהין געפארן. און ער האט געהאלטן אז אים פאסט צו זיין חולון רב, ער האט חתונה געהאט נאכאמאל, און ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ער האט געהאט א דאג אויכעט, זעט אויס דער רבי האט אזוי פארלאנגט, ער האט געמוזט חתונה האבן, ער האט געהאט קינדער, ער האט געמוזט זען אז זיי זאלן האבן א מאמע, אבער דאס איז נישט די גרויסע פראבלעם, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, דער רבי האט אים געזאגט דעמאלטס ווען ער האט גערעדט מיט אים, אז ער זאל אביסל צופאפן, אזוי קען ער ראטעווען דעם גאנצן יהדות החרדית מונקאטשער אידן מיט אלעם, האט ער געזאגט פארן רבי איך קען נישט פאפן. האט ער פארציילט אז די רעבעצן האט אים געבעטן, מונקאטש רב פלעגט דאווענען א פערטל שעה א שמונה עשרה, האט די רעבעצן אים געבעטן אז ער פלעגט דאווענען צוויי מינוט, האט ער געבעטן פאפ צו אביסל, שטיי נאך פינף מינוט, זאגט זי, האט ער געזאגט פאר די רעבעצן, פארן אלטן מונקאטש רב'ס ווייב, רעבעצן, האט ער געזאגט דאס איז שוין געפאפט דערהיי די צוויי מינוט, מענטשן האבן נישט ליב צו פאפן, מענטשן האבן ליב צו זיין זייער אפן און קלאר און ערליך, אבער למעשה דארף מען היינט יא פאפן, ס'איז דא יונגערלייט וואס זיי געבן א, פלעגן א צינד אן די לעכט. נו, זיי האבן אנגעצינדן די לעכט, ס'איז זייער פיין, זייער שיין, דו האסט יעצט קינדערלעך, דו האסט אייניקלעך, זיי קוקן דאס צו, וואס, וואס בלייבט ביי זיין זיכרון, וואס איז געווען דער טאטע, וואס איז געווען דער זיידע. מ'רעדט שוין נישט היינט פון די רעבעס, די רעבעס זענען צדיקי הדור, למעשה זענען זיי רשעים, רוצחים, גנבים, וואס דו ווילסט, אבער זיי גייען אראפ אין היסטערי אלס צדיקי הדור, און יעדן שייגעץ שטיק האט עפעס א הויעכע בחינה, אבער מ'רעדט פון אונז פשוט'ע מענטשן. זעמער נישט די גרויסע מענטשן. וואסערע זיכרון בלייבט פארן קינד אז דער טאטע איז געווען, צו דער זיידע איז געווען, צו דער עלטער זיידע איז געווען? איז כדי ס'זאל עפעס בלייבן מוז מען אביסל פאפן. ס'האט מיך אנגעקאלט א אינגערמאן, נישט קיין אינגערמאן, ער איז שוין אין מידל עידזש, ער איז מסתמא באלד אזוי אלט ווי איך, אביסל יונגער. האט מיר געזאגט, ער פלעגט קיינמאל זיך נישט אויפפירן אזוי ערליך און ער האט קיינמאל נישט אזוי געדאווענט. הערליך און ער האט קיינמאל נישט געצינדן לעכט הערליך יעצט גייען קומען כן עינו הרע האט אים ארויסגערעכנט א נאמבער פון אייניקלעך איך דענק אפילו נישט וויפיל ער האט געזאגט און ער ווייסט נישט וויאזוי ער זאל זיך פירן די יהי רצונ'ס וואס מען זאגט ווייסט ער נישט וואס דארט שטייט און ער ווייסט נישט וויאזוי צוצוגיין האב איך אים געזאגט ס'דא א קליפ. מען זעט א היימישער אינגערמאן, איך קען דעם אינגערמאן, ער וויינט, איי ער וויינט, ער וויינט, און מען זעט ווי זיין טאכטער לאכט אין די בעקגראונד, זאג איך מיר אויס, זאלסט נישט וויינען אזוי ווי דער משוגע דער, ווייל יעדער גייט דאך לאכן, אבער עפעס אביסל מעגסטו צופאלן, אביסל, נישט צופיל, ווייל די קינדערלעך מוזן עפעס זען. אמאל פלעגט מען דאס אלעס זעהן ביי די רעבעס, כ'פלעג גיין צום סאטמאר רעבן ס'לעכט צינדן פאפער אינגעלייט זענען געגאנגען צו פאפא און יעדער איז געגאנגען צו זיך צו ווי צו ווי ס'איז געווען ערנסטע מענטשן, היינט איז דאך דאס נישט דא. ס'איז געווען אמאל ווען רבי הערשעלע ספינקער פלעגט פירן שיינע חנוכה האט מיר איינער געזאגט אז אביש פירט נאר צוויי טאג איינמאל פאר אינגעלייט און ס'מוזן דארטן זיין ניין, איינמאל פאר בחורים וואס מוזן דארטן זיין די עלטערן און איינמאל פאר אינגעלייט. האט אים יענער געפרעגט, זאג מיר פארוואס פירסטו נישט אזוי ווי דיין טאטע יעדע נאכט? האט ער געזאגט, דאס זאלסטו פרעגן נחום ראזענבערג און נאך א אינגערמאן א נאמען, ער האט געזאגט א נאמען. קיצור ס'איז נישט וויכטיג ווער יענער איז, כ'וועל נאר דערציילן וואס ס'איז געווען. איך האב אים געבעטן אז ער זאל מאכן אזא שלאס אויף די מקווה, האט ער מיר געזאגט מיין טאטע האט נישט געהאט און איך וויל אויך נישט האבן. שוין. איין טאג. קאלט ער מיך אן, ר' נחום, אויב איך וויל מאכן אזא שלאס מיט אזא פארעדיגע טיהר, ווי לאנג דארף עס דויערן? זאג איך אים, איין טאג נאכן געלט איז עס ארויפגעלייגט, ס'דויערט גארנישט ארויפצולייגן. זאג איך, איך לייג עס נישט, נאר איך ווייס ווער ס'לייגט עס. האט ער געזאגט, איך וויל עס האבן היינט ארויפגעלייגט. שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז חמשה עשר בשבט איז ער געגאנגען פירן טיש, א פיירוס טיש, און וואס איז געשען? געס וואט? ער זעהט. ווי ס'זיצט א יונגערמאן, ער איז געווען א גרוש, און ער מאכט משכב זכור מיט זיין קינד, האט ער שוין געזען אז ס'פעלט יא אויס, איז במילא איז די רעבעס קומען שוין וואס ווייניגער אריין, זיי האבן אויך אייגענע קינדער מיט אייניקלעך, דעי דאנט קעיר פאר די פיפל ענימאר, און דעי דואינג עווריטינג ס'זאל זיין ווי מ'זאגט יוצא צו זיין אז כ'בין א רעבע אויך, פארשטייסט? ער איז שוין נישט אזוי דעוואוטעד ווי זיין טאטע און ווי זיין זיידע. סאו צו וועם זאלן די אלע מענטשן גיין עפעס זעהן? איז במילא מוז מען אונז אנהייבן צו זיין די רעבעס פון אונזערע קינדער און פון די אייניקלעך זאלן כאטש האבן וואס צו זעהן, זאל עפעס בלייבן אין זיכרון. האב איך געזאגט יענעם הער אויס דו ווייסט נישט וואס עס שטייט אין דעם יהי רצון, דו ווייסט נישט, במילא דושעט עס דיך נישט צו וויינען ווייל דו כאפסט נישט וואס די טייטש ווערטער זענען, אבער זאג עס כאטש שטייט און זאג עס כאטש אזוי אז יענער זאל מיינען אז דו ווייסט וואס דארטן שטייט. און ממילא אז ער וועט כאטש מיינען, דיין קינד איז דאך שוין היינט געגאנגען אין די היינטיגע חדרים, קען ער דאך מער פירוש המילות, וועט ער זעהן דארטן ווערטער וואס אים וועט יא אביסל דישען צו וויינען. און דעיס איז מורא'דיג וויכטיג, עטס זאלטס קיינמאל נישט פארגעסן, עטס זענטס א ראול מאדעל, ס'דא זייער אסאך טאטעס און זיידעס זיי זאגן מיר זיי געבן א עפן אויף אמאל די אויגן אינמיטן לעכטצונדן צו אינמיטן זאגן די תפילות זעען זיי ווי די קינדער און די אייניקלעך לעכטצן צו הערן יעדעס ווארט און צו קוקן וואס דער זיידע טוט און ביפאר יו נאו איט מאנקי סי מאנקי דו מאכן זיי עס נאך און דאס איז זייער וויכטיג ס'קומט א צייט ווען וואטעווער העפענד איז גאן, איט העפענד, באט ווי העוו טו סטארט סטרעיטענינג אוט, און ממילא וועט עס מאכן א געוואלטיגן רושם פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך. סא דעי די צוויי זאכן וואס איך וויל ענק מסביר זיין, נאמבער וואן, פונקט ווי די אכט טאג חנוכה געמאכט להודות ולהלל, דארף מען זעהן און מסביר זיין די קינדער אז מען דארף לויבן דעם אייבערשטן אויך, אז ער האט אונז געגעבן וואוילע עלטערן וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אונז צו ברענגען אויף די וועלט. ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן געזען ס'איז דאך אזא מלחמה, מען האט פארברענט אלע קינדער, מען האט פארברענט יעדן, האט ער נישט געוואלט מער חתונה האבן. דארט וואו איך האב מיין פלאץ אין די קאנטרי איז געווען איינער, ליאו האט ער געהייסן, איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך צו ער לעבט נישט, ליאו. ליאו האט געהאט א יונגע פרוי, האט חתונה געהאט דא אין אמעריקע, און ער האט מורא געהאט צו מאכן א קינד. האט אונז פארציילט, האבן מיר אים אייביג געפרעגט פארוואס האסטו מורא געהאט, זאגט ער ווייל ער איז געווען אין די קרעמעטאריעם ווי מ'האט אריין געטראגן די קינדער, עטס ווייסט מ'האט פארברענט צוויי מיליאן קינדער, צוויי מיליאן וואס מ'ווייסט, זאגט ער ס'ליגט אים נאך אין די אויערן די געוויין פון די קינדער, אן עלטערע מענטש וויינט איז ביג דיעל וויינט ער, כ'מיין ער'ט דאך שוין אפגעלעבט די יארן, ער'ט שוין ווי מ'זאגט עפעס געטון אויף די וועלט. אבער א קינד אז ס'נעמט זיך וויינען און דו פארברענסט עס מ'האט'ס אריינגעלייגט אין די גאז און זענען נעבעך צאמגעפאלן טויט און זיי האבן געוויינט זאגט ער דעיס ליגט אים נאך אין די אויערן און ער קען זיך נישט הי קענט פעיס ריאליטי אז ער זאל ברענגען אראפ א קינד אויף די וועלט ווייל ער ווייסט נישט וואס מארגן גייט זיין געהייסן ליאו נעבעך געדארפט האבן העלפ איז למעשה אז אונזער עלטערן דעי אווערקעם אלל די אבסטיקעלס ענד דעי דיסיידעד דער אייבערשטער וועט זיין ווייטער אונזער קעניג און אונז וועלן ווייטער זיין זיין פאלק און וועלן מיר אים צושטעלן נאכאמאל כלל ישראל. ס'איז געווען א צדיק ער האט געהייסן ר' יונתן שטייף איז אזוי דערציילן זיינע שכנים אז יעדן טאג ווען די באס פלעגט קומען אויפפיקן די קינדער אין חדר פלעגט ר' יונתן ווארטן ביי די באס. איינמאל האט אים א איד געפרעגט, רבי, דער רבי האט קינדער וואס גייען דא אויף די באס? זאגט ער, ניין, איך האב נישט קיין קינדער וואס גייען אויף די באס, מיינע קינדער זענען שוין גרויס. פרעגט ער, נו, פארוואס שטייט דא דער רבי ביי די באס? האט ער געזאגט, דו ווייסט פארוואס? ס'איז געווען א רשע וואס האט געזאגט ער גייט אומברענגען דעם פאלק וואס דער אייבערשטער האט ליב, די אידישע קינדער. איך שטיי דא און כ'קוק די גאנצע צייט, שטעל דיר פאר ווען היטלער לעבט ווען, און ער קוקט דאס צו וואסערא עגמת נפש ער וואלט געהאט אז ער האט נישט געקענט אומברענגען כלל ישראל. האט זיך אזוי שיין צוריקגעשטעלט קיין עין הרע. און איך שטיי און כ'קוק אויף יעדן קינד, עס איז א נקמה גירא בעיניה דשטנא, א נקמה אין היטלער און אין אלע שונאים וואס האבן אונז געוואלט אומברענגען אלע יארן. איז וועגן דעם דארף מען וויסן אז. אונז דארפ'מיר אויסלערנען די צוויי זאכן מיט קינדער, איינס איז אז מען דארף לויבן דעם אייבערשטן פאר אלעם גוטס וואס ער טוט, און מען דארף לויבן די עלטערן, די שלוחים, אדער די מלמדים, וואס זיי זענען די וואס זיי העלפן צו, און די צווייטע זאך דארף מען וויסן אז מען דארף מסביר זיין די קינדער, אז געלט איז זייער א וויכטיגע זאך, אבער נישט וועגן דעם טוט מען אפרישיעטן די עלטערן וועגן אפאר טאלער, און א קוואדער איז צו ווייניג, און א דאלער איז אויך שוין ווייניג, און הונדערט דאלער איז אויך שוין ווייניג. ס'איז געווען אמאל איינער א יונגל וואס ער איז געקומען צו זיין זיידן, ער הייסט הרב חיים, פרעגט ער זיידי ווען גייסטו צומאכן די אויגן? פרעגט די זיידע וואס הייסט ווען איך גיי צומאכן, יעדע נאכט מאך איך צו די אויגן און איך שלאף, ווען איך ליין קרישמע מאך איך צו די אויגן. וואס מיינסטו מיט דעם צו פרעגן? זאגט ער, איך ווייס נישט, ער, טאטי האלט אין איין פרעגן מאמי, ווען וועט מען קענען קויפן א הויז? איז, ענפערט מאמי, ווען מיין טאטע צומאכן די אויגן עט זיין געלט צו קויפן א הויז. פארשטייסט? ס'האט אויך אן ענין פון כיבוד אב, וואס ער ציילט ספירה אז די טאטע זאל שוין צומאכן די אויגן ווייל דעמאלטס קען מען שוין קויפן א הויז. און שוין, און דאס דארף מען לערנען מיט קינדער, ווייל אז מען לערנט נישט ווערן זיי צו צעווילדעט, און א קוואדער איז שוין נישט גענוג, און א דאלער איז שוין נישט גענוג, און וויפיל וועט יא זיין גענוג? און דאס איז א חלק וואס די ימים טובים ברענגען פאר כלל ישראל, ס'ברענגט אז ס'זאל צוזאמקומען והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, און מען זאל זיך דורכשמועסן אביסל תכלית זאכן, און דעמאלטס וועט עס זיין א ריכטיגער חינוך. ווייל די חינוך איז נישט נאר ביז לאנג דאס קינד איז אונטער די בר מצוה צו ביז די חתונה, די חינוך בלייבט אויף אייביג, און מען דארף כסדר מחנך זיין די קינדער. מענטשן האבן מיר מורא'דיג באדאנקט ווייל כ'האב געזאגט ווען ס'האבן זיך צוזאמקומען די געסט, די משפחות, אינסעסט, מען דארף זייער וואטשן, מען טאר נישט אנרירן, און מען טאר נישט אריינבאמפן. מענטשן האבן מורא'דיג באדאנקט, זיי האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן, זיי האבן געמיינט הלכות נידה איז געזאגט געווארן פאר זיך און זיין ווייב, און אויב זי האט שוין נישט קיין פיריעד און שי איז אווער וויט איט, איז שוין נישט דא קיין הלכות נידה, ליטל דיד דעי נאו, כ'האב זיי געהאלטן אין איין מסביר זיין, הלכות נידה איז שייך יעצט די קינדער און די אייניקלעך, ס'קומען זיך צאם פון אלע משפחות אינעם זעלבן צווייג. דער זיידע צי דער עלטער זיידע איז די זעלבע, ביי נאכט קומט זיך צוזאם די משפחה מיט יענע, יעצט די פרוי מיט יענע מאן האבן נישט וואס, איך מיין ס'איז ס'איז יחוד צי אנדערע זאכן דא און אזוי ווייטער. כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט, יעצט ווייס איך אז איך בין צודרייט און משוגע, יעצט קענמיר די אלע צאקמערע קאקמערע טערמינאלעדזשיס קענמיר אונז, עניוועי, איז געווען דא א בחור, איז געווען נישט א בחור, ס'איז געווען א טערטי יערס אולד, און ער האט פיר און א האלב קינדער, פיר קינדער און א האלב אויפן וועג, און גייט צו צו א בחור און טאטשט אים, וואט דע העל איז גאוינג אן היער, האט א שיינע יונגע פרישע ווייבעלע, ס'איז אנבעליוועבל, אונז האמיר קיינמאל נישט געקענט דערגיין ווער דאס איז, ווייל ביז מען גייט נישט צו די פאליס און זיי נעמען נישט ארויס די ווידיאוס פון אגד, ווייסט מען נישט ווער דאס איז, זעמער אונז געגאנגען, איך האב עס אריינגעשטעלט אויף די טמא'נע קהלה אויף וואטסעפפ, און שוין. וויטין טען מינוטס, כ'זאג ענק די אמת, ס'איז אריינגעקומען גראד פון איינעם וואס ער האט א קאנעקשאן אין די קאמפאני דא, כ'ווייס נישט אין וועלכע, אין חזק צי אין בזק, און שטעל דיר פאר ס'איז גראד אריינגעקומען אזא איינער, ער האט מיר מיטגעשיקט דעם גאנצן פרינט אוט פון ווי ער האט באקומען די אינפארמעישאן, ס'איז אריינגעקומען גראד זיין נאמען, ס'איז אריינגעקומען זיין אדרעס, דאס איז אן אנבעליוועבל סיטועישאן, איז דא א איד וואס האלט מיט אסאך פון מיינע מאוומענטס, זאגט ער דו זאגסט דאך א ליגנט. ווי קען דאס זיין? דו רעדסט אויף אידיש און אין ארץ ישראל קען מען דאך נאר היברו. נו וויאזוי האבן זיי פארשטאנען דיין לענגוויטש? האלט איך אים אין איין זאגן דאונט אנדערעסטימעיט מיין האטליין. דאונט אנדערעסטימעיט איט. ס'אזוי ווי דער מאן. יעדער האט געפילט וואסער א טעם ער וויל. איך רעד אויף אידיש און מען הערט עס אויף היברו. א פאני זאך, יא? ס'לייטס אפ. ס'גראד אריינגעקומען און איך בין געגאנגען. כ'האב גראד אנגעקאלט. כ'האב אנגעקאלט. האט זיין ווייב אויפגעהויבן, הייבט זי אן, וואס ווילט איר? זאג איך וואס הייסט וואס איך וויל? ער איז א חזיר, ער האט געטאטשט א קינד, ער איז א פעגעט, ער איז א געי, ער איז א משכב זכר, און זעהט אויס זי האט זיך גענומען איבער אים, זיי האט געזאגט דו פארברענסט מיך, איך האב דאך פיר אהאלב קינדער מיט דיר, וואס גייט דא זיין? וועסט גיין זיצן צען יאר אין תפיסה? ווי וועסטו אנקומען, ווי וועלן אונזערע קינדער אנקומען? קיצור, איך האב אים אנגעקאלט נאכאמאל, זאגט ער ער וויל זיך אראפזעצן, ער וויל זיך טרעפן מיט מיר, ער וויל אויסגלייכן די אישו. דאס. זאג איך אבער אבער זאלסט וויסן קלאר דאס איז נישט קיין געלט אישו דאס איז אן אישו וואס אדער דו גייסט פאר העלפ אדער דו גייסט אין תפיסה אבער איך האב אים געזאגט הער מיך אויס דאס איז נישט קיין געלט זאכן זאלסט נישט מיינען איך וויל פון דיר נעמען געלט דו האסט איינס פון צוויי אפשענס אדער גיי איך צו די פאליס און איך זעץ דיך איין אדער גייסטו פאר העלפ יעצט איך האב נישט מסכים געווען פאר העלפ די איינציגע וועם איך האב אמאל מסכים געווען פאר העלפ איז געווען דער גרינפעלד גרינפעלד האב איך מסכים געווען פאר העלפ און אויכעט ווייל ס'איז ביי מיר נישט געווען קלאר ווי שטארק איך בין טאמער בין איך נישט גענוג שטארק. איז א שאד פאר מיין צייט. האט ער געזאגט ער וועט גיין פאר העלפ און ער האט אונטערגעשריבן ער טאר נישט זיין קיין מלמד. עטס געדענקטס דעם גרינפעלד פון באבוב? זיין טאטע הייסט ברוך חנה גרינפעלד, ער איז א דיין. עניוועי, האב איך מסכים געווען, און טאקע ער איז נישט קיין כלי קודש, ער איז נישט. ער האט געוואלט זיין אבער ער איז נישט. ער איז בסך הכל א גארנישט, דאס איז אלעס וואס ער איז. ער ארבעט ערגעץ און דעטס איט. אבער דארט ווי איך בין שטארק, לאך איך אויס זיך פון יעדן. איך זאג אייביג, איך בין נישט קיין הצלה, ווען איך בין א הצלה, יעדער פאלט צוזאם, פיק איך אים אויף, אקעי, אבער איך בין נישט הצלה, דו דארפסט גיין פאר העלפ פאר דיר, פאר איך בין נאך געקומען, אזוי שטייט דארט ביי די מקווה, מעג מען דארטן לייגן, אבער מען מוז אוועק נעמען די הענט פאר די וואסער קומט, נאך עס קומט שוין די וואסער דעמאלטס איז עס שוין שאובין און הוויה מיט אלע אנדערע צרות, סאו דאס איז וואס איך וויל זאגן, איך בין נישט הצלה, אמאל מוז איך מיך אויך בייגן, ווייל איך זעה אז איך בין נישט גענוג שטארק, ווייל דעמאלטס וואס איז געווען די מעשה, איז ער געווען אין ספינקא חדר איינגעשטעלט, כ'האב נישט געהאט די בחור וואס האט געוואלט קומען פעיסן אים, כ'האב געהאט די בחור וואס איז געקומען צו מיר אז ער איז א טאטשער, אבער כ'האב נישט געהאט דער וואס איז געקומען פעיסן דעם איד פנים אל פנים, דעם גרינפעלד. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. בקיצור, האט זיך אנגעהויבן דא א גאנצע מעשה, און איך זאג אים, דו ווילסט דיך טרעפן, איך בין מסכים, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, טאמער מיינסטו אז דו העסט מיך קויפן פאר געלט, וויל איך דיר זאגן, דו קענסט נישט, דו האסט נישט דאס געלט מיך צו קויפן. שוין, און מען האט אפגעשמועסט מען טרעפט זיך ביי עובדיה יוסף'ס ציון, פארוואס? ווייל דארט מעג איך קומען מספלל זיין, דארט מעג ער קומען מספלל זיין, זעמיר צוויי פרעמדע מענטשן. ביי די וועי, כ'האב געווארט דארטן האב איך געזען ער ליגט דאך אינמיטן די שטאט, ער ליגט אויף רחוב שמואל הנביא, כ'האב דארטן געטראפן ר' בירנבוים ליגט דארטן, דער ראש ישיבה פון. מיר, פלעטבוש, זייער א שיין בית החיים גראדע, ווען איך קען ספרדיש וואלט איך אפשר דארט געקויפט א חלקה, איך קען דאך נישט קיין ספרדיש וואס וועל איך רעדן מיט, די נשמות רעדן צווישן זיך, ער העט מיר רעדן אויף ספרדיש און איך וועל נישט קענען ענטפערן, עניוועי, קומען דארטן קינדער, מיידלעך, אידן, ממש איך זאג אייך נאן סטאפ, איך בין דארט געזעסן א האלבע שעה געווארט אויף אים, אויב כ'האב נישט געזעהן דורכ'ן ווארטן צוויי הונדערט מיידלעך זאג איך אייך א ליגנט. ט, גייט צו, מען זאגט צוויי דריי קעפיטלעך תהלים און מען גייט ווייטער, ס'קומען מיידלעך צוויי צו דריי מיטאמאל, דאס הייסט קברי צדיקים. ליזענסק הייסט זונות אויף ס, זעט אויס אז אויף עפעס א שפראך אזוי ווי טאטפאס, טויטאפויס, אין אפריקע הייסט ליזענסק זונות, ווייל דעטס וואט איטס מעיד פאר, און אומאן אויכעט, אומאן איז דאך אליינס, אומאן, וומאן, זומאן. עניוועי, איך האב געווארט אויף אים. ער איז געקומען, געקומען א האלבע שעה שפעט, כמיניג אלע אנזעצערס. איך האב געלערנט אין וויזשניץ דער אמרי חיים, ווען מ'האט אויסגערופן אז דער רבי קומט אריין צום טיש אכט אזייגער, דריי מינוט צו אכט איז דער איד שוין געווען אין בית מדרש. ווען ער האט זיך צוגעזעצט צום טיש אכט אזייגער האט ער שוין אנגעהויבן שלום עליכם. און דאס איז א נארמאלער רבי. טאפ דעם עולם. יעצט, דער הייליגער סאטמאר רב האט אויך נישט געקענט האלטן קיין זמנים, ווייל ער איז געווען אן איש ציבורי, ס'האט אויף אים געלעגן אן עול פון ארץ ישראל, פון אמעריקע, פון וואו דו ווילסט, פון מוסדות, אבער די אלע ראצערס וואס זיי מאכן אים נאך, די דר'ערדליגערס, סתם אנגעברענגט דעם עולם די צייט. מיין טאטע זכר צדיק לברכה, צו זכרונו לברכה, ווי אזוי איר ווילט, איז געזעסן נעבעך אין דעם פרידוואלד, זענען געקומען צו מיר די טובי הקהל פון סקווער און זיי האבן מיר געזאגט, איך האב זיי געפרעגט וויאזוי האט עטס אזויפיל מיידלעך וואס זיי זענען מזנה מיט בחורים, האבן זיי מיר געזאגט זייער פשוט, די רבי רופט אויס ער קומט אריין ניינע, פאר צוועלווע קומט ער נישט אריין, די מיידלעך און די אינגלעך גייען שוין צום טיש ניינע, און וועלדער איז דא גענוג, ביימער איז אויך דא גענוג, און דעמטס איז מען מזנה ווען מען ווארט אויפן רעבינס טיש, ס'איז אויך א שייגעץ טמא, ער איז אליין געווען א זנאי. עניוועי, איז בין איך געווען דארט, האמיר זיך געטראפן, איך האב אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס זייער פשוט, איך קען יעצט רופן די משטרה, איך האב מיר מיינע קאנעקשאנס, אין צען מינוט פיקט מען דיך אויף, דו ביסט פערטיג. נאר וואס, די וועם דו האסט פוגע געווען, דער איז פון די ערנסטערע רבנים דא אין שטאט, דער בחור איז א בן תורה, דער בחור איז נאך יעצט נישט גרייט צו גיין, ווייל דער דאקטער זאגט ער איז נאכנישט אין דער ארדענונג. איז למעשה וויל איך דיר זאגן, איך האלט דו טארסט נישט זיין אין די גאס, דו ווילסט נישט איך זאל דיך אראפנעמען פון די גאס, מוזטו גיין פאר טיפולים, איך האב געגעבן עטליכע זאכן וואס ער מוז טון, די ערשטע זאך איז ער מוז גיין צו א סייקיאטריסט לייסענסד, איך האב אים געזאגט מוזט מיר נעמען דארטן די מאנדראוויטשעס מיט די מינע די דר'ערדליגער זאלן גיין אין דר'ערד, ער מוז זיין לייסענסד אין די סטעיט אוו איזריעל, און דו מוזט יעדע דריי וואכן שיקן פאר דעם טאטן פון דעם. יונגער וואס דו האסט פוגע געווען מוזטו שיקן א דו"ח פונקטליך וויאזוי די טערעפי טוט זיך אנטוויקלען, עס קען זיין די דאקטער וועט זאגן אז ס'גארנישט איטס נאט העלפינג עניטינג און במילא ביסטו ווידער מסוכן לציבור, און ער האט זייער קלאר פארשטאנען וואס איך האב אים געזאגט, נאכדעם ווען איך האב געענדיגט מיט אים האב איך אים א פרעג געטאן זאג מיר ביי די וועי, איך האב דאך גרויס עקספיריענס אין די זאכן, זאג מיר האט דיך איינמאל איינער פוגע געווען? זאגט ער יא, איך בין געווען א בחור'ל פון פֿערצן יאר, הערט א מעשה, איך געווען א בחור'ל פון פֿערצן יאר, עס איז געווען הכנסת ספר תורה אין עפעס א שול, און עס איז געקומען קינדער, ווייס איך קינדער קומען, איז געגאנגען א חזיר האט מיך אריינגעטראגן אין טוילעט און מיט מיר געמאכט ארגסטע זאכן, איך האב נישט געוואלט אפילו הערן וואס, ווייל דאס איז שוין נישט אינטערעסאנט. ס'דא א מיידל וואס אז מ'וואוינט מיט איר ווערט זי משוגע, ס'דא איינער וואס מ'רירט איר נאר אן די דדים ביסטו פערטיג מיט איר, נישט אומזינסט האט דער אייבישטער גע'אסר'ט מ'זאל אפילו נישט לא תקרבו, מ'זאל זיך נישט אפילו אנרירן, כ'האב געזאגט ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט, איז למעשה האב איך דאך געזען ער איז אויף צרות, פרעג איך אים פארוואס גייסטו נישט פאר העלפ, ער זאגט איך ווייס נישט צו וואסערע א דאקטער צו גיין, זאג איך אים ס'דא א דאקטער וואס הייסט א יוראלאדזשיסט, אן אוראלאג אויף היברו, און איך האב מיך גענומען לאכן. ער האט נישט געכאפט אפילו פארוואס איך לאך, ווייל באמת דארף ער גיין צו א סייקייטריסט נישט צו קיין יוראלאדזשיסט. ס'איז גוט. עניוועי, וועגן דעם זאג איך מ'מוז לערנען מיט די קינדער. מ'מוז לערנען. אז מ'לערנט נישט ווייסן זיי נישט. איך הער זאגן ס'איז דא אין בעלז אין מאנסי די צוועלעפטע קלאס פון די מיידלעך. וואס מ'האט צוגעשפארט די גאנצע סקול. טוירטי פאור טשילדרען זענען געבליבן אין די גאס. יעצט לויט ווי כ'האב אינפארמעישן ווייסט איך ס'איז נישט מוכרח אז ס'איז אמת ווייל איך ווייס נאכנישט פונקטליך די אלל די סייד רעמארקס. באט לויט ווי איך פארשטיי האט עס צוטוהן ווייל די מיידלעך האבן ארומגעפעצלט, ס'איז געווען דאס וואס איך זאג וואס מיידלעך טוען צווישן זיך און מ'קען עס נישט קאנטראלן, אבער איך וויל נאך רעדן וועגן דעם ווייל דאס איז א רשעות, אויב דו קענסט נישט עפענען א מיידל סקול און דו קענסט נישט דורכפירן אלע צוועלף קלאסן וואס איז דא, טארסטו נישט עפענען אזא זאך, ווער האט דעם גראבן חזיר דעם בעלזער דעם אנגעפרעסענעם חזיר איינגערעדט אז ער מעג נעמען און עפענען א מיידל סקול, צי דער קליין האט געעפענט א מיידל סקול און ער איז אליין געגאנגען מיט זיין. גוי, ארום טשעפען זיך מיט די מיידלעך. על כל פנים, כ'האב געוואלט געבן ווי צו גיין, ס'דא שלום בניך, ס'דא אנדערע, איך אליינס האב געגרינדעט דא דריי מוסדות אין אנדערע שטעט, אבער ער זאגט אז ער וועט זיך אליינס טרעפן, ער וועט אליינס אלעס ווי מ'זאגט טעיקן קעיר אוו, שוין, איך לאז אים, כ'געב אים א וואך האב איך געזאגט, און פארטיג, מיר אויך אונטערגעשריבן אזוי ווי דער גרינפעלד דעמאלטס אז ער טאר קיינמאל נישט זיין קיין מלמד, ער האט א שוואכקייט צו קינדער, און אין די זעלבע צייט. טאר ער נישט גיין אין קיין מקווה, דעטס איט, ער טאר נישט, איז למעשה האלט מען דא יעצט מ'וועט זעהן וויאזוי ס'וועט זיך אויסלאזן מיט אים, און כ'האב מיט אים גערעדט, איך זאג ענק די אמת, ער האט מיר געזאגט ער האט שוין געקענט באשטיין מ'זאל אים כאפן, ער האט נישט געוואוסט צו וואסער א מין דאקטער ער דארף גיין, ער פרעגט מיך צו וואסער א דאקטער דארף איך גיין, זאג איך אים צו א יוראלאדזשיסט, כ'האב געמאכט חוזק פון אים, אויף עברית הייסט עס א אוראלאג. חוזק. כ'האב געזען אז ער כאפט נישט דעם דזשאוק, האב איך אים געזאגט ניין, איך מאך מיט דיר חוזק, דארפסט גיין צו א פסיכיאטער, א סייקייטריסט. עניוועי, ס'איז פארט גוט, ס'איז נישט מיין דרך, מיין דרך איז אראפצונעמען פון די גאס, ווייל איך ווייס נישט וויאזוי ס'וועט זיך אויסלאזן, און דאס איז די וועג וויאזוי מ'דארף עס טון. נאר וואס אז דער טאטע האט געהאט א פראבלעם, ער וויל נאכנישט גיין מיט'ן זון, און דער זון האט א פראבלעם אז ער קען נאכנישט גיין, ער איז נאכנישט פעאיג, האב איך געזאגט פיין. ס'וועט ווארטן אביסל. עניוועי, די פאליס האט באקומען א קאפי פון די אלע בריוון, און זיי ווייסן אז דא איז פרייליך. נא, גארנישט, מען קען דאך נישט נעמען יענעם מיט כח און שטעלן אויף משפט ווען ס'איז נישט דא א צד שכנגדו. און דאס האב איך ענק געוואלט זאגן. איצט גיימיר אויסקלינען צוביסלעך די גאס, און ס'גייט ווערן לעבעדיג און פרייליך. פרעג איך דעם יונגערמאן, דו גייסט אין א מקווה? זאגט ער, ניין. פרעג איך אים, פארוואס נישט? זאגט ער, ווייל ווען ער איז געווען א בחור האט יעדער, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, אים אטאקירט אין די מקווה. ס'איז געווען די בעסטע פלאץ ווי מ'האט אטאקירט מענטשן. מענטשן זענען סיק און טייערד פון דעם גאנצן גארביטש. טשערנאבל און די אנדערע פלעצער, סקווירא, מ'דארף גיין יעדן טאג אין מקווה. ס'איז א בונטש אוו בלאף די גאנצע זאך. איר ווייסט אז די חברה גייען נישט דארט אין מקווה, זיי האבן מיר אפן געזאגט. מ'אטאקירט אונז אלע אין די מקווה. וואס דארף איך גיין אין מקווה? און דאס וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. אז יעדער דארף גיין אין מקווה יעדן טאג, און די מקווה איז בסך הכל אזוי גרויס, נו קומט דאך אויס אז ס'גייט דארטן פאר משכב זכר, ס'איז אויך א זאך וואס כ'האב געפרעגט דעם יונגערמאן, זאג מיר דו קענסט א פסוק חומש? זאגט ער ווענדט זיך וועלכן, זאג איך וואס הייסט כי כאשר יקים איש על רעיו ורצחו נפש כן הדבר הזה, דרייט ער זיך אויס צו מיר און קוקט מיך אן, ער זאגט איך ווייס זייער גוט וואס דאס הייסט ווייל איך בין אליינס א פגוע. נאר איך פרוביר מסביר צו זיין דא פאר דעם רב, ער רעדט זיך איין אז זיין זון וועט לערן חובת הלבבות, ראשית חכמה, האב איך אים געזאגט ס'איז אלעס זייער פיין נאר נישט יעצט, עס ווערט בכלל געברענגט פון חידא, שטייט חש בראשו יעסוק בתורה, זאגט דער חידא היינט זאל מען זיך נישט באנוצן מיט די רפואות פון די חזל, פארשטייסט, איך דארף לערנען חובת הלבבות ראשית חכמה לפני המעשה, נישט ווען ער דארף האבן טערעפי, שוין, אבי מען הערט מיך שוין אויס. ליידער, פארשטייסט, יעדער באצאלט א ביטערע פרייז. יעצט לאמיר אריינגיין צו די בעלזער מיידל סקול, וואס גייט דארט פאר? איינער קאלט מיך אן, ס'געווען דא דרייע פארטאגס, איך גיי מיך ערשט לייגן צווייע, קאלט ער מיך שוין אן דרייע, זאגט ער מיר איר זאלט וויסן הרב נחום, איר זענט דער שולד פון די גאנצע בעלזער מיידל סקול, זאג איך פארוואס, ווייל ווען איר רעדט נישט פון דעם וואלט עס נישט ארויסגעקומען, זאג איך און ווען דער אייבערשטער געבט אונז נישט קיין תורה און זאגן קדושים תהיו וואלט איך אויך גארנישט געווען, אבוויעסלי זענמיר דא פאר א. פורפעס. דערציילט ער מיר, איר האט געזאגט אז די וועדזשיינע איז נישט א פלאץ וואו מען מעג לייגן די פינגער, פול מיט דזשערמס דרייען זיך דארטן, ס'וואשט אויס די בלוט מיט אלעם, און נאכדעם די מיידל נעמט נאך די פינגער אין איר מויל צו זי קראצט זיך די אויגן, צו זי רירט זיך אן עני פלעיס, און טאמער האט זי אן אינפעקשעס פארט אויף איר פינגער, אביסל אינפעקשעס בלוט אדער וואטעווער די סעקרישן מעי בי, איז אבוויעסלי גייט זי דאס קעטשן, און אז זי גייט עס קעטשן איז עס א גרויסער פראבלעם. איז במילא האט עס אויפגעקלערט די מיידלעך און מען איז צוגעגאנגען צו די מנהלת און מען האט איר געזאגט אז ס'איז כמעט נישט דא א מיידל אין די צוועלעפטע קלאס וואס זי שפילט זיך נישט, און ס'האט זיך שוין אנגעהויבן ווען זי איז געווען זעקס יאר אלט, ווייל מען האט נישט געטארט רעדן, ס'איז דאך קעגן צניעות, דאס איז דאך אונזערע פראבלעם, ס'איז נישט סאטמאר גאקמער נאר בעלז שמעלז אויכעט און וויזשניץ פיזשניץ, און once you do it for so many years it's uncontrollable, און דו האסט שוין דיינע סטעדי גערלפרענדס. יעדע מיידל ווייסט שוין ווער ס'וועט מסכים זיין עס צו טון און נישט גיין פארציילן, און איך זאג ענק נאכאמאל, מ'דארף אנהייבן צו לערנען די זאכן ווייל עווענטשעלי וועט מען דארפן אנהייבן, אויף ענגליש, ס'איז דורך געגאנגען יעצט וועגן לערנען ענגליש, אזוי גייט דורך גיין לערנען די ביהעיוויער אוו די באדי, די גראוט אוו די באדי. ס'איז געגאנגען די גאווערמענט, זיי האבן אריינגעגעבן אז יעדער מוז געבן ווען זיי לערנען ענגליש, און יעדער האט אריינגעגעבן, כ'ווייס צוויי צו דריי שעה, נאכדעם איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז אלעס ליגנט, ס'אפי' נישט דא קיין ענגלישע בוק אינסייד. כ'געדענק ווען איך בין געווארן אן אקאונטענט מיט יארן צוריק, ס'גאוס בעק פיפטי יערס עגאו, פופציג יאר צוריק, האט די גאווערמענט עפעס געטיילט פראגרעמס מ'זאל לערנען אקאונטינג, און ס'איז געווען אין סענסערט, מ'האט מיך אראפגערופן, און זיי האבן מיר געזאגט איך זאל נעמען אפאר בוקס, און איך זאל זאגן אז איך לערן, זאג איך קודם כל, איך בין נישט ביזי מיט ענקערע גניבות. איך וויל נישט מיט ענק האבן צוטוהן. מארגן ס'וועט זיין א פראבלעם. איז אזוי, הייס איך טייטלבוים און איבערדריי די גאנצע שטאט. הייס איך נישט טייטלבוים וועט מען מיך לאזן חלילה אין דזשעיל. איך וויל נישט מיט ענק האבן צוטוהן. און צווייטנס לאמיך דיך פרעגן א שאלה. דו דארפסט כאטש ברענגען פֿופֿציק בוקס. ווי זענען די בוקס? האסט דאך דאס אויך נישט. דאס איז סאקמער קאקמער. זיי האבן געמיינט זיי פירן די וועלט. עניוועי. איז למעשה האט מען זיי געכאפט. גערעדט און ס'איז גרויסע צרות, יעצט די גאווערמענט פארלאנגט זיבן שעה, האב איך זיי געזאגט זיבן איז נישט גענוג דארפסט צולייגן נאך א האלבע שעה מען זאל לערנען די סעקשועל ביהעיוויער אוו די באדי און די אלע זאכן, וואס אויב איך גיי לערנען דאס קינדער קענען אריטמעטיק און יעדע מיידל האט זיך שפילן מיט די צווייטע, און דארט איז אלעס חזר'יש מיט טינוף וואס קומט ארויס, די רמבן זאגט. אז דם נידות איז אזוי שעדליך, אז אמאליגע גוים האבן זיך געוואטשט פון דעם, וועגן דעם ווען רחל זאגט פאר איר טאטן, מען האט געוויסט די טרפים, די עבודה זרה זענען נאר אויפן זאטל פון רחל, ווייל מען האט אלעס דורכגעקוקט, זאגט רחל, אנטשולדיגט טאטע, קום נישט יעצט אריין, איך האב מיין צייט, יעצט האב איך מיין פיריעד, איז ער נישט אריינגעקומען. ער איז נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות לבן, די אמאליגע גוים האבן זיך געוואטשט פון דעם אזוי שמוציג איז דאס, און דער הייליגער רמבן ברענגט אז מען געט עס צו טרינקען פאר א קאץ שטארבט עס, אויף דעם איז דא א סתירה כ'האב ענק שוין געזאגט, גמרא זאגט אז דם נידות חזי לכלבא, מסכת שבת, עס איז נישט מוקצה, עס איז נישט קיין חילוק, קען זיין ס'איז דא געוויסע דם נידות ס'איז דא שטערקער עס איז דא שוואכער עס איז דא ווען ס'הייבט אן די פיריעד און ס'לאזט זיך שוין אויס די פיריעד, אלל דעט איז אירעלעווענט, אונז ווייס מיר איין זאך אז ס'איז עקלדיג און ס'איז פול מיט. דזשערמס און פול מיט באצילן. היינט אז דו גייסט אריין אין א קליניק קיינער קיין שום דאקטער און נורס וועט דיך נישט אנרירן ס'זאל ארויפקומען אביסל בלוט פון דיר אויף איר ווייל דאס איז אלס קערינג דיזיזעס איז במילא קומט איין מיידעל און שפילט זיך מיט די צווייטע נאכדעם לעקט זי זיך נאך אפ איר פינגער אויכעט טאמער ס'איז שמוציג ס'איז דאך אזוי גרויליג. מען דארף אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן, איי דאונט, איך זעה נישט קיין סיקרעט אין די אלע זאכן, איך זעה נישט ווי די ליגט יראת שמים א טאמער מען לערנט עס נישט, און ווי ס'ליגט נישט יראת שמים ווען מען לערנט עס יא, עטס זענטס א באנטש אוו אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד געקומען פון איך ווייס נישט ווי, פון אינטערלאנד, און עטס זענטס דר'ערדליגערס, דאס איז אלעס וואס עטס זענטס, ס'האט זיך אן אינטערלענדער מיט אן אויבערלענדער נישט משדך געווען. אזוי ווייט זענען זיי געווען איינער פון צווייטן, און דא האט מען אלעס צוזאמגעשטעלט אין איין טשולענט טאפ, איז נאך געקומען די רבי און האט געמאכט נאך א תקנה אז יעדער זאל גיין מיטן זעלבן ביבער היט, וואס דאס איז א גרעיוו מיסטעיק געווען, ס'איז געווען א גרעיוו מיסטעיק, עס איז במילא נישט דא קיין חילוק צווישן איינעם און צווישן צווייטן, א אינגערמאן שערט זיך די בארד, ער האט נישט קיין בארד, אבער שבת וועט ער גיין מיט א שטריימל ווייל יעדער מוז גיין מיט א שטריימל. דאס גיין מיט א שטריימל האט געדארפט זיין א שטיקל גדר, א אינגערמאן וואס גייט. מיט א שטריימל וועט נישט גיין אין די מאוויס וכדומה היינט, מען דארף נאך יעצט איינפירן דער וואס עס גייט מיט א געשוירענע בארד דארף נישט קיין שטריימל מ'זאל וויסן ווי ער האלט, באט עניוועי דאס איז נישט יעצט די ענין, וואס איך וויל צוקומען איז אז דארף אנהייבן צו לערנען ווען מען וועט אנהייבן צו לערנען וואטש ווען איך וועל ארויסקומען אויב ער מיינט אז ער האט א פראבלעם ער וועט זען וואסערע פראבלעם ער גייט האבן. איך קען דאך ענק, איך ווייס דאך וואסערע א רשעים לאו לייפס עטס זענט, עניוועי מ'וועט נעמען יצחק שטערן, יצחק שטערן וועט זיך גיין שלאגן מיט מיר, און נאך צולייג עלפערד, איך האב געוואלט אויפגעבן די גאנצע מלחמה, איך האב געהערט אז עלפערד דער חסר דעה, דער טאטע איז געווען א acdc משוגענער, ער גייט מיך לערנען וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, און איך האב דאס געזען, האב איך געזען איך בין פארלוירן, עלפערד מיט יצחק שטערן גייט זיך שלאגן. מיר. סאו מען מוז אנהייבן צו לערנען די מיידלעך פון ווען זיי הייבן אן צו גיין אין סקול דארף מען זיי לערנען קדושה און צניעות און נישט זיך צו טאטשן ווי מען לערנט די יונגלעך, כ'געדענק די רבי האט אמאל געזאגט א דרשה, איך האב עס געזען שוין געדרוקט סעקאנד הענד כ'געדענק שוין נישט, האט די רבי געזאגט די שווערסטע זאך פאר א גר איז אז ער זאל זיך נישט אנרירן ביים אות ברית קודש. האט דער רבי מסביר געווען, ביי אונז אין חדר הייבט מען שוין אן צו לערנען, אזוי האט ער נעבעך געמיינט, איך מיין ס'איז אויך געווען איינע פון זיינע מיסטעיקס, ער האט זיך איינגערעדט אז וואס ער זאגט די מלמדים זאלן זאגן האבן זיי געזאגט, ער האט נישט געכאפט אז זיי האבן שוין געהאלטן לאנג ביים טאטשן, פון דארט וואו ער איז געגאנגען קומען זיי שוין, און ס'איז נישט זיין שולד די אלע זאכן, ס'איז נאר ער האט נישט געהאט קיין גוטע ידיעות. ער האט געהאט די רעבעצן, א קלאפטע פון די ערשטע קלאס, א פוילישע קלאפטע, און אלע שקצים ארום און ארום, און מען האט געפירט דעם רעבן אין באד אריין. עניוועי, האט ער געזאגט אז מען זאל לערנען מיט די קינדער, און ער האט געהאלטן אז מען לערנט, און מען האט באמת געדארפט לערנען מיט די קינדער די אלע זאכן, נאר קיינער האט נישט געלערנט. מלמד האט דאך נישט געקענט לערנען, ווייל ער האט דאך זיך געוואלט ענדזשויען מיט דעם קינד אין דעם פעצלע. איז למעשה, ווען מען האט אזא מוסד, דארף מען אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער, און מען האט טאקע געדארפט לערנען. האט דער רבי זיך איינגערעדט, ער האט געזאגט, ער האט זיך איינגערעדט אז א גר איז די שווערסטע זאך, ווייל ער דארף זיך וואטשן אנצורירן דארט, ווייל אונזערע קינדער זענען דאך אויפגעוואקסן אז מען טאר זיך נישט אנרירן, ממילא רירט מען זיך דאך נישט אן. ער האט נישט געכאפט אז דער מלמד האט שוין לאנג אנגערירט דאס קינד פאר ער האט מיט געלערנט, פאר ער האט נאך מיט אים געלערנט. עניוועי, האט דער רבי געזאגט, א גר איז דאך א גוי, מעג זיך דאך דארט אנרירן וויפיל ער וויל, אלל אוו א סאדען אז ער ווערט א איד הייבט זיך אן א נייע מעשה, אז ער. טאר זיך נישט אנרירן, איז עס אים זייער שווער. איז די זעלבע דא אויך, אז עטס וועטס אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער אז מען טאר זיך נישט אנרירן אין די צוועלעפטע קלאס, איז עס א דזשאוק. מען דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער אז מען טאר זיך נישט אנרירן פון ווען זיי הייבן אן צו וואקסן, א יאר, צוויי און דריי. און ביי די מיידלעך די זעלבע צניעות וואס ס'הערשט ביי די אינגלעך וועגן אנרירן דארף מען לערנען די מיידלעך. מ'האט עס קיינמאל נישט געטון ווייל מ'האט זיך איינגערעדט אז מיט א בחור אז מ'וועט זיך שפילן מיט זיין פיפיק וועט ארויסשפריצן זאמען, דאס איז די גרעסטע עבירה זרע לבטלה, און מיט א מיידל איז דאס נישט דא, האב איך ענק שוין געזאגט, דער אר"י הקדוש זאגט אז א פרוי דארף אויך ליינען. קריאת שמע שעל המטה וואס זי איז אויך מצווה אויף השחתה, זי האט אויך זעהט אויס אזא מין זרע, און ס'דא אין די זרע דא אזא זאך וואס ס'העלפט ס'זאל גיין ווייטער אויכעט, אז מ'לייגט עס אריין אין די פרוי ס'זאל ווייטער קריכן, אה, מאדערן סייענס האט נאך א לאנג וועי טו גאו. אבער דער אר"י הקדוש האט שוין געוואוסט די אלע זאכן, אה, ער זאגט ביי איר איז אויכעט געזאגט געווארן די אלע נגעי בני אדם, די אלע זאכן וואס איז געזאגט געווארן ביי מענער, און זי דארף וועגן דעם ליינען ערליך קריאת שמע. איז במילא האט מען קיינמאל נישט געלערנט, ווייל מען האט אפילו נישט געוואוסט דעם ראב"ד הקדוש, מען האט גארנישט געוואוסט, אונז זעמיר געקומען נאך די מלחמה, אינדערהיים איז נישט געווען קיין מיידל סקולס, במילא האט מען נישט געוואוסט די גאנצע הלכות מיידל סקול, און שטעל דיר פאר ס'האט אזוי געהאלטן אז מען האט אריינגעשטעלט בנימין הערש בערקאוויטש צו זיין דער שומר הנשים, און פון דעם האט זיך נשתלשל הדבר וירדו אבותינו אל מצרים, אז נחמיה וועבערמאן איז געווארן דער דאקטאר פאר די קראנקע און די שוואכע פרויען, און די טראבלד גערלס. האהאהא איך גיי יעצט אראפ פון א באס קען איך לאכן הויעך און נישט שעמען זיך מיך צו לאכן אזוי הויעך סאו יעצט וויל איך פרעגן נאך א זאך ס'איז געווען איינער וואס האט געהאט א מיידל סקול אין בארא פארק זיי זאגן אז ער איז נאך דא גאר דער מנהל פון די בעלזע מיידלעך אויכעט אונטערן טיש און ס'איז געווען איינער ספייקי האט געטאטשט מיידלעך און מיידלעך האבן מיר געזאגט אז דער קליין טאטשט אויכעט מיידלעך ס'קומט צו די פלעיס צו די זאכן קומט ער אריין סאו די מיידלעך טענה'ן. וואסערע רעכט האט ער אריינצוקומען ווען מיידלעך ריהערסן פאר א פלעי? ס'דאך א נארמאלע זאך ווען מ'ריהערסט פאר א פלעי הייבט זיך אויף אביסל די קלייד, די דאדעם שאקלען זיך אזוי, און מ'זעהט די מיידל אין אזא מין מצב וואס א איד טאר נישט אריינקומען דארטן קוקן ווייל ס'דאך א ריהערסל, איז ער פלעגט קומען דארטן און ער האט געווען הי מעיד. ווערי ווערי מאטש שור אז ער איז דארטן און אז ער קוקט צו וויאזוי ס'גייט צו די פלעיס און אזוי ווייטער און ער איז אונזער מחנך פאר אונזערע קינדער אויף צניעות וואט א דזשאוק די מיידלעך לאכן און ער האט צוריק געעפנט זיין סקול ס'האט אים קיינער נישט געזאגט גארנישט ער מעג עס ווייטער טוהן און ער איז נאך דער אנדער די טעיבל איז ער די מנהל פון בעלז און בעלז איז געווען ביזי מיט זייערע משוגענע זאכן פעטנשטיין האט געהאט א פראבלעם מנחם ראזענבערג האט א האטליין אוי איך כאפ שוין. פעטנשטיין, אפשר מיין האטליין האט קאליע געמאכט די אלע מיידלעך? אז זיי זאגן ס'איז דאך ארויסגעקומען ווייל איך האב געזאגט מ'טאר זיך נישט שפילן, קען זיין ס'האט זיי קאליע געמאכט, די אפגעריסענע בהמה וואס דו ביסט, ווייל זי האט גענומען א משוגענעם פעטנשטיין, וואס די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן בעלזער רב, איז ער געגאנגען קעגן די רבנים און ער האט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג, דו ווייסט וואס דו האסט געטון? דו האסט גענומען דיין רב און האסט אים אריינגעלייגט א מאשעטי. בהמה וואס דו ביסט דו מיט דעם דער וואס האט מאכל געווען יארן לאנג מיטן נבילות טריפות דער בעלזער דיין פון די פלייש פארשטייסט דו מיט אים האבן אונטערגעשריבן וואו ביסטו קומסטו דיך אריינצומישן דארט כ'האב געזעהן אז אין בעלזער צייטונג האט מען געשטעלט נאר דיין חתימה מיט דעם וואס האט מאכל געווען נבילות טריפות אבער מ'האט נישט געשריבן בכלל די אנדערע רבנים פארוואס ווייל זיי האבן זיך סאטמאר האט נישט געוואלט אז זאלן זיין אינאיינעם מיט ענק עניוועי ווי ביסטו געקומען אונטערצושרייבן וואס יצחק שטערן האט דיך געפרעשורט האסט אים געדארפט זאגן גיי אין דר'ערד. יצחק שטערן איז א נואף, כהאב געהערט א טעיפ, כהאב נישט געגלייבט, כהאב געזאגט א בחור ברענג מיר א טעיפ פון דעם, ער פרעגט א בחור ווען די ווייסע זאך צווישן די פיס שפריצט ער ארויס, וואס טראכסטו? רעדט מען אזוי צו א בחור? נו וואס איז ער א משוגענער? יעצט ווערט מען געוואויר אז ער האט אין ענגלאנד מטמא געווען קינדער נאך יארן צוריק, כדי ער זאל זיך קענען כשר'ן זיינע עבירות, און דער סיגוטער האט געדארפט האבן עפעס א היתר מאה רבנים, האט מען גענוצט זיין טאטן און מען האט צוגעזאגט. אלע קינדער האבן פאסטנס. ס'געווען א איד וואס איז געווען אויף דער עלטער, ער האט שוין געוואלט ווערן אויס שוחט, ער איז געווען אין ראדין, און ער האט געזאגט פארן חפץ חיים אז ער פילט שוין נישט אז ער איז אזוי ווי מען זאגט גענוג פלינק צו די שחיטה, האט ער געזאגט אז ער וויל ווערן א מלמד. זאגט אים דער חפץ חיים דאס איז זייער נישט גוט, ווייל אז דו טויגסט שוין נישט צו טשיקנס, וויאזוי וועסטו טויגן צו אידישע קינדער? דו בלייב, זאגט ער ווייטער, א שוחט. וועסט מאכן א טרייפות דא א טרייפות דארט, מיט דעם קען מען נאך לעבן, אבער דו וועסט אפ'הרג'ענען דורות פון קינדער קען מען נישט לעבן מיט דעם. דאס איז וואס דא גייט פאר. אריינגעקומען אזעלכע שטערנס, שווערע שקצים, און זיי גייען פירן אונז אידישקייט, אזא פנים האט עס. כ'האב הנאה פאר בעלז. כ'בין דא אין ארץ ישראל, ווען דער רב, דער גראבער פעטער פיפל וואלט מיך אריינגעלאזט וואלט איך אים געזאגט, האו הי שוד סטרעיטן אוט היז מוסד. נעמען די אלע פירער ברידער ארויס און נעמען געהעריגע נארמאלע אפ טו דעיט סייקאלעדזשיסט סייקיאטריסט אידישע טעכטער און זיי זאלן אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער אלעס וואס זיי דארפן הערן עט דער עידזש און עט דער לעוועל כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן אז מ'האט אריינגעשטעלט דא עפעס א רוף האט מיך די גאנצע שטאט אפגעקאלט איך זאג ענק נישט קיין ליגנט איף איי דידענט געט פינף הונדערט קאלס זאג איך אייך א ליגנט ווי קומט א רוף זיך אריינצומישן דארט האסט דאך גוט געפרעגט משה דיין האט געזאגט מ'עט אריינגיין מצרים מ'עט דא מ'עט דארט האט אברהמעלע רנד געפרעגט וואס הייסט משה דיין זאגט מ'עט גיין אין קריג אז ער איז א דיין וואס זיצט ער נישט ביי די גמרא און לערנט ווי קומט א דיין צו זאגן אזאלכע זאכן משה דיין זאגט די זעלבע אויך א דיין גייט זאגן פאר פרויען וואס זיי זאלן לערנען מיט די מיידלעך ער גייט זיי מסביר זיין וואס מען זאל לערנען עקארדינג טו דער עידזש ס'איז דאך א משוגעת איך האב אויך אזוי געהאלטן. כ'האב נאך געהאלטן אז דאס אליינס איז אויך שוין אן אימפראוומענט, כ'האלט אז דאס איז א מורא'דיגע אימפראוומענט ווייל אמאל האט מען דאך דאס אויך נישט געהאט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און יעדער איז א מחנך יעצט. ברוך השם אז דער אייבערשטער האט נישט באנקראטירט, ער האט מדינת ישראל, מדינת ישראל איז איינע פון די בעסטע זאכן פאר אידישקייט אויך, עס איז טאקע פון די שלעכטסטע זאכן אבער עס איז פון די בעסטע, זיי האבן דא שווערע הונדערטע טויזענטע קינדער אין חינוך, זיי האבן מיידלעך, זיי האבן די אלע פראבלעמען ווייל איך רעד מיט זיי, איך רעד מיט די מחנכים, זיי האבן די סעים פראבלעמס, זיי האבן נאר איין מעלה. אז ס'איז נישט דא קיין פרומקייט, ווען ס'איז דא אזעלכע פראבלעמען רעדט מען אפן און גראד צו די מיידלעך, און ביי אונז טאר מען נישט רעדן פון דעם, ממילא איז מען באנקראט. שטערן וועט ענק איינטיילן וואס צו טון, ער וועט ענק זאגן וויאזוי מ'זאל מחנך זיין אידישע טעכטער וואס ער אליינס האט א זון וואס ער איז א נואף, אלע שכנים ליידן פון אים, ער האט שוין חתונה געהאט, האבן זיי אריינגעלייגט הידן קעמערעס און ער איז מיט זיין ווייב, עס איז געגאנגען ברעכן, אבער ס'איז דא הידן, מ'זעהט עס נאך יעצט אויכעט, כ'מיין ס'איז דא וואס מ'זעהט. נישט. זיי גייען אונז לערנען חינוך. ס'איז למעשה האט זיך געמאכט א נייע זאך. מען טאר נישט רעדן. די גאווערמענט דא רעדט, און איך הער זייערע פראבלעמען, איך רעד מיט זיי די גאנצע צייט. זיי האבן די זעלבע פראבלעמס. יעדע מיידל האט די זעלבע יצר הרע, זי וויל א זכר אויף זיך. און אז מען רעדט צו זיי, און מען ברענגט זיי אויף פון קליינערהייט אויף נארמאל, נישט די פרייע. די פרייע זאגן לכתחילה ס'לית דין ולית דיין חלילה. מיט די פרומערע. אפילו די מזרחי, און זיי קענען נישט זיך ערלויבן, זיי וועלן דאס נישט טון און זיי קענען נישט טון אז זיי זאלן נעמען א גאנצע קלאס און צושפארן. יעצט ווען דער גראבער חזיר דער בעלזער בהמה האט אנגעהויבן אז ער גייט מאכן א מיידל סקול ענד הי דידענט קנאו האו טו ראן איט, און אז ביי די צוועלעפטע קלאס ווארפט ער זיי ארויס צו די דאגס, דאס איז א רציחה. מען דארף אים מאכן, קודם כל דארף מען מאכן פאר בעלזא א לאו סוט, דארף מאכן א לאו סוט אז אזוי דריי הונדערט מיליאן דאלער ער זאל זיך אויסלערנען. און ס'עט קומען דערצו. און נאכדעם ווען מ'עט שוין מאכן א לאוסוט דארף מען וויסן אזוי, דו גיבסט אריין א קינד אין א בית חינוך פונקט ווי דו ביסט ריספאנסיבל צו באצאלן דיינע זאכן און דו טארסט נישט האבן דעם סמארטפאון מיט די אלע באלאוניס וואס זיי רעדן דיר איין, און זיי רעדן דיר איין אז בעלזער רב האט באשאפן דעם אייבערשטן, איך זאג איין ווארט אמאל קעגן רבי אהרן און ס'דא איינער וואס ס'קאלט אפ זאלסט פייגערן זאלסט באקומען א סטראוק ס'זאל דיר הענגען פון די צונג ס'עט דיר גארנישט העלפן, רבי ישכר דוב דער גרויסער הייליגער מיטן גרויסן צדיק דער אלטער רבי ישכר דוב האט געבעקט חזירים אין מונקאטש ס'עט דיר גארנישט העלפן. כ'על יא קריגן א סטראוק צו נישט קריגן, צו די צונג וועט מיר הענגען צו נישט, רבי ישכר דוב האט געבעקט מנובלים ווייל ס'געווען זיינע מענטשן און יעדע רבי האט אזוי געטון, און דער היינטיגער רבי ישכר דוב בעקט אויך זיינע מנובלים, ער בעקט די פירער ברידער, ער בעקט אלע חזירים, ס'איז למעשה אז יענער עפענט א מוסד און דו גיבסט אריין דארט זיינע קינדער איז יענער מחויב דאס צוצושטעלן אלל דע וועי. און טאמער קען ער נישט, זאלטס עס וויסן דארף מען צוריק גיין אז מדינת ישראל זאל עפענען מוסדות פאר אידישע טעכטער, און ביי אונז איז נישט דא קיין מדינת ישראל נאר די אמעריקען גאווערמענט, אונז ברויך מען נישט קיין רבי, זאלן גיין אין דר'ערד אלע קענגערוס, זאלן זיך אנטון די פיזשאמעס, אונז וויל מיר אז מען זאל עפענען מוסדות וואס מ'זאל קענען דורך טראגן אלע צוועלף קלאסן, און מען זאל לערנען וואס מען דארף צו לערנען, און ס'זאל נישט זיין אז סאטמאר האט עס געעפענט, ווייל שטעל דיר פאר ווען נישט סאטמאר וואלט דער אייבערשטער געווען א באנקראטניק. מזל ס'געווען א סאטמאר רב אויף די וועלט, ווייל ווען דער חזון איש לייגט נישט קיין תפילין וואלט די גאנצע ליטווישע וועלט נישט געלייגט תפילין. די בולשיט האט מען אונז געוואלט פארקויפן אלע יארן ענד ווי דידנט וואנט טו ביי איט, ענד יעצט רעוואלטיר מיר. די יוגנט לאכט שוין פון דעם, מיר טוט עס וויי, זיי לאכן שוין דערפון, זיי ווייסן ס'איז אלץ באלאוני. סאו לאמיר יעצט גיין צוריק צו שטאט, אונז וויל מיר צוריק אז די גאווערמענט זאל אונז געבן די חינוך, פאבליק סקולס, נאר נישט אינאיינעם מיט די גויים, אונז וויל מיר געלערנטע אידישע מענטשן וואס זיי האבן דעגריס, איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע מאכן מקווה'ס, איר ווייסט? אין אמעריקע איז דא הונדערטער און הונדערטער מיידל סקולס און הונדערטער בית חינוך'ס. צו ווערן א פרינציפעל דארטן דארפסטו האבן, איך ווייס, צוועלף צו פופצן יאר קאלעדזש מיט א גאנצע רעזעמעי וואס איז אזוי גרויס ווי א בבא בתרא גמרא, און זיי צאלן א פרייז, זיי צאלן צוויי דריי הונדערט טויזנט דאלער א יאר. אבער ס'איז על פיו יצא ועל פיו יבוא, און אונז האמער נישט דאס, אונז האמער יצחק שטערן לערנט אונז חכמה, און דעם אפגעפליקטן בהמה אהרן און זלמן לייב, די צוויי מענטשן האמער אונז, און זיי האבן מורא, אהרן און זלמן לייב האבן מורא פון זיינע נאנטע מענטשן. און ממילא זעהט אויס דער חינוך אין דר'ערד. אה, יענער איז געגאנגען אין סקול ביי די ציונים צו צו צו שטודירן חתם סופר. דא האסטו פֿיר און דרײַסיק מיידלעך אין די גאס לעילי נשמת דעם חתם סופר. דער הייליגער חתם סופר האט אונז געלערנט און ער האט אונז געזאגט, און מען טאר נישט האבן אנדערע שפראכן, מען טאר נישט לערנען, די אלע זאכן איז אמת און הייליג, אונז זעמיר נישט מחולק אויף דעם, נאר אונז דארף מיר וויסן האו איט עפלייס צו אונזער חינוך. ס'עפלייט אז מען טאר נישט לערנען א בחור אז ער האט א פיפיק און ס'הענגט. אים, און ס'שפּריצט זאָמען, און קיינער טאָר עס נישט אַרײַננעמען אין פּיסק, און מע טאָר עס נישט אויסרײַבן, און אַז אַ מיידל האָט אַ לאָך דאָרטן, ס'איז די זעלבע חזרײַ. יעדער האָט אָפּגעלערנט דעם חתם סופֿר, אַז אים זאָל שטיין גוט. ענד דעטס איט. מ'דאַרף גיין אַפּ-טו-דעיט מיט חינוך, מיט מענטשן וואָס זיי גייען אין קאַלעדזש יאָרן, און זיי פֿאַרשטייען וואָס חינוך איז. ווילסט פֿאַרשטיין? דו גייסט צו אַ דאָקטער. דער דאָקטער איז דאָך אויך געגאַנגען אין קאַלעדזש און ער האָט שטודירט. וויאזוי גייסטו דיך לאזן פון א דאקטער שניידן? ער האט דאך עובר געווען אויפן חתם סופר מיטן רבי עקיבא אייגער, מיטן פישפיקלאדיינער רב, ר' מאטעלע האט שוין אפגעשטארבן, אפגעלעבט און אפגעשטארבן, אפגעגנב'ט די גאנצע אזיאטישע וועלט, די מארמאראשע אידן, און ער האט איבערגעלאזט איבעראל איינעם אויפן בענקל. ער קעירט אז זיין זון סרול איז א חזיר און א מניוול? קען זיין מען האט יא געקעירט האט מען נישט געהאט קיין ברירה, פארשטייסט? און שוין. און ער איז געווען דער פרומער און דער משוגענער און מ'האט דאס נישט געטארט און מ'האט יענץ נישט געטארט. האט ער געמאכט א גוטן בית חינוך? ס'איז נישט דא אזאלכע אויסוואורפן ווי די וויזשניצער מיידלעך אין מאנסי. נישט דא. זיי זענען די טאפ טאפ אוו די ליין אין די אידישע וועלט. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין. אונז זעמער אלע היימישע קינדער. אונז ווייס מען דער הייליגער חתם סופר איז געווען דער גאון הגאונים און דער קודש הקדשים. איך מאך נאר חוזק ווייל ווי עטס טרעפטס עפעס א ספר און עטס האטס א פראבלעם מיט ענקערע משוגענע זאכן לייגט עטס אריין אז דאס האט יענער געמיינט. איז במילא האט ער צוגעפעלטשעוועט דעם גאנצן חתם סופר מיט אלע זאכן, און דאס טאר נישט זיין. איך וויל זאגן נאך א זאך, לאמיר זאגן איך וועל מיטגיין מיט ענק מיט אלע ענקערע משוגעת'ן אז דער חתם סופר האט טאקע דאס געמיינט און עטס זענטס גערעכט, ווייסטו וואס? כ'בין מסכים, דער חתם סופר האט טאקע געמיינט אז. ר' בנימין הערש בערקאוויטש. מיט נחמיה וועבערמאן זאלן מאנס זיין אידישע מיידלעך, צו דער י ג אגענט פון מאנסי זאל מאנס זיין אידישע מיידלעך, כ'מיין דאס האט דער חתם סופר געמיינט? איי דאונט טינק סאו, ענד איף יו דו טינק סאו, יו אר אלל ראנג! אויף וואס ס'איז פאר ענק גוט מעג מען, און וואס ס'איז פאר ענק נישט גוט דאס טאר מען נישט, און דאס איז וואס מיר הארט, מען פארדרייט דברי אלקים חיים פאר אלע ענקערע משוגעתן. יעצט איך וויל מסביר זיין, איך האב נישט קיין חס ושלום קיין שום מין פראבלעמען מיט די אלע צדיקים מיט חתם סופר מיט די אלע, חס ושלום, נאר איך וויל עס מסביר זיין כדי דער עולם זאל פארשטיין פון וואס מען רעדט דא, ס'איז דא א גמרא אין מסכת עירובין אז מען מעג מאכן אן עירוב, ס'איז דא א שלחן ערוך. ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות ווען און ווי און וויאזוי, איז במילא איז דאך דא אויף וועם זיך צו פארלאזן. יעצט איז דא נאך א מחבר, דער מחבר זאגט אז ביי עירובין גייט מען בתר המיקל. ס'קען זיין מחמירים איינס נאך עס אנדערע, אבער ביי עירובין גייט מען אחר המיקל. איז אז ס'איז דא איין מראה רב וואס ער זאגט אז ס'איז גוט, האט דאך קיינער נישט קיין רעכט צו זאגן אז ס'איז געהעריג געטראגן אום שבת. פארשטייסט? ברענג אונז א מעשה פון א רעבין מיט זכרונו מיט לברכה אז ער האט.

שטייט אין שולחן ערוך אז מען זאל דאווענען ביום השבת זאל מען דאווענען אביסל שפעטער, אזוי ברענגט די מגן אברהם, שטייט צוויי מאל ביום השבת, זאגט ער אבער בלבד שלא יהיה אחר זמן תפילה, האט א איד געפרעגט דעם רעבען אן ערנסטע רב, וואסערע רעכט האט דער רעבע אויפצוהאלטען א גאנצען ציבור, לאמיר זאגען דעם רעבען גייט נישט נאך הכנות, פאפא רב פלעגט אויך אסאך מאל נישט גיין נאך הכנות, פלעגט מען דאווענען אן אים, ס'גייט נישט נאך הכנות ביסטו בארעכטיגט אויפצוהאלטען א גאנצע קהילה? האט אים דער רעבע מסביר געווען אזוי, ס'האט גארנישט מיט הכנות, כ'וועל דיר זאגען וואס דאס האט צוטוהן. אז מ'זאל ענדיגן דאווענען צען האלב עלעווע, ס'איז דא א לאנגער שבת נאכמיטאג, וועט מען גיין שפאצירן מיט די ווייבער, און וועט זיך טרעפן חברים מיט חבר'טעס, ס'וועט ווערן אן אומגליק אין די שטאט. פארן דאווענען וועט קיינער נישט גיין שפאצירן, יעדער וועט זיצן אין בית מדרש, וועט ער זאגן אביסל תהלים, וועט ער זאגן אביסל אנדערע זאכן, אבער היז נאט גאנא גאו וואקינג אן די סטריט. איז במילא האלט דאך דעם עולם געצוימט ביז צען האלב עלף אין שול און נאכדעם ביז איינס האלב צוויי אזוי אז די רוב שבת איז שוין דורך געגאנגען, דאס איז געווען זיין הייליגער חשבון ווי אן אויסגערעכענטער מענטש אין אלע זיינע ענינים, קומען דא משוגענע חברה און זיי זאגן אן ווייל דער עירוב, דא אפאר מענטשן, דער ביק איז אן אמעריקען בוי, ער, זיין טאטע, דער זיידע. זיי האבן געלערנט דא אין ישיבה אוניברסיטי, זענען פוסטע שטריקעס, אונז האמיר קיינמאל ביי אזא רב נישט געטארט פרעגן א שאלה, נישט געטארט פאלגן זיין פסק, האבן זיי דאך געזעהן זענען אויסגעשפילט, זענען מאדערן פיפל, און די שפיגלס אויכעט, זיי האבן געזעהן זענען נישט פון סאסייעטי, האבן זיך מיישב געווען, זיי ווערן קנאים, און ביי אונז ווער ס'ווערט א קנאי ווערט דאך א גאנצער מאכער. ראביי ראבינאוויטש האט דא געפיגר'ט דא, האט דא געמאכט א חרם צווישן טאטעס און קינדער אז מ'קען רופן דעם טאטן די פערד, די אייזל, די עלעפאנט, און יעצט איז ער געווארן א גאנצער הירא, וואו! מען האט אים געמאכט א גרויסע לוויה, זאל ער גיין אין דר'ערד, ער געדארפט גיין אין דר'ערד פאר ער האט אנגעהויבן, נישט יעדער קען טוהן לאו כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול, נישט יעדער קען טוהן וואס ער וויל, עניוועי איז געווארן א נייע מעשה, א נייע ווערטשאפט האט זיך אנגעדרייט דא, אז יעדער ווער ס'ווערט א קנאי ווערט אויפגעהויבן, איז געגאנגען די ביקישע חברה, זיי האבן אויך געוואלט ווערן, אריינקומען אין סאסייעטי, משה ביק פלעגט פסק'ען אויפן טעלעפאן מראות, ס'איז געווען אזוי ווי נעכטן, איז עס געווען יא ס'איז אזוי ווי נעכטן. ער האט נעכטן אויך נישט געקענט פסק'ענען אבער שי' הערשל דער חל ליידיגייער א שייגעץ טמא כ'האב איבערגעלייגט פאר דרײַ טויזנט דאלער האב איך איבערגעבויעט א דאך אין סקול אין די קאנטרי און ער האט עס באוואונדערט ווי גוט ס'איז נו מ'האט געהערט אז נאכדעם ראזנבערג האט עס געמאכט האט ער צוריק געלייגט דעם אלטן דאך דער שייגעץ דאס איז א לאו לייף אן אמעריקאנער איים א יענקי דודל דענדי דאס איז די גאנצע ביקעשע חברה עניוועי איז למעשה האבן זיי זיך אריינגעלאזט מ'גייט זיך שלאגן אויפן עירוב איז דא איינער יאסעלע פריד וואס ער שלאגט פרויען, זאגן די חברה מען דארף זאגן די פרויען אז די פרויען זאלן זיך נישט דערשרעקן, זאלן אים צוריק שלאגן חס ושלום, גייט צו די פאליס, קאלטס אפ די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישן, זיי האבן זייער אפיס פאר ניו יארק אין לאוער מענהעטן. און זאגט זיי דאס איז העיט קריימס, זאג זיי זייער פשוט אונז זעמער אידן און ס'איז נישט דא קיין שום רעכט אז איינער זאל אונז נאכלויפן און אריינשטופן דעם פינגער לעבן דעם אויג, ווייל יאסעלע פריד איז א קראנקער. כרזוכה, איז דאס איז וואס איך מיין ארויסצוברענגען, נישט חלילה די הייליגע ספרים זענען הייליג, אוודאי, נאר די בהמות דא וויאזוי זיי האבן אפגעלערנט די ספרים ס'זאל זיי שטימען גוט מיט די פוילע שיטה וואס זיי רופן דאס, און ס'זאל זיי גוט גיין אז זאלן קענען רודף'ן מענטשן און קאלעקטן געלט, דאס וויל מיר אונז צושטערן, אונז האבן מיר אויך געגאנגען אין חדר. ס'געווען אמאל איך בין געווען א בחור, אנגעטראגן א שידוך, נישט וויכטיג, קיצור דער איד האט אנגעהויבן יעדע זאך אז אין בעלז איז אזוי געווען און ער וויל בעלז בעלז, קיצור, זיין טאכטער וויל איך זאל גיין מיט שווארצע זאקן ווייל אין בעלז, האב איך געזאגט, וואס האב איך מיט בעלז, זאגט זי, ווייל איר ברודער גייט מיט שווארצע זאקן, האב איך געזאגט, איך וויל דיר געבן אן עצה, רבי, זאל זי חתונה האבן מיט איר ברודער, זעט האבן אלעס, זעט האבן בעלז און זעט האבן איר ברודער און זעט האבן שווארצע זאקן, זאג איך דעם איד אזוי, הער מיך אויס, ביי מיר איז בעלז זייער א הייליג חסידות, באט איי דאנט בעלאנג טו איט, זאג איך, ווען דו נעמסט זיך יעצט א בעל תשובה, עפעס איינער וואס האט נישט קיין בעק באון, און ער ווייסט נאך נישט ווער, וואס, און ווען, און וואו ער געהערט. נו, דארפסט אים אריינשטעלן ווילסטו ער זאל ווערן א בעלזער מיט א שמעלזער? איך בין א מענטש וואס אויסער דעם וואס כ'האב געלערנט אין וויזשניץ האב איך געוואלדיגע זכות אבות, זענען מיר אייניקלעך פון גרויסע צדיקים וואס האבן געשאקלט אין אונגערן די וועלט, דער טשענגערער זיידע, דער מהר"ם א"ש, מענטשן וואס האבן געשאקלט מיט די וועלט, און אונז האמיר זייער זייער א שיינעם אויסגעטרעטענעם וועג, און איים נאט ווילינג טו טשעינדזש איט ווייל דו האסט א טאכטער, כ'האב אים געזאגט דיין טאכטער זוכט א זכר און איך זוך א נקבה. סאו איטס ען איווען סטיווען דיעל, ווי באות לאוסט סאמטינג און ווי באות העוו טו פיינד איט, באט ווי דאונט וואנט טשעינדזש, פונקט ווי דו ווילסט נישט טשענדזשען זאלסט ווערן וויזשניץ וועל איך מיך נישט טשענדזשען צו ווערן בעלז, די זעלבע דא אויכעט, סאטמאר מיינט. עס קומען דא אפאר סקאמבעגס, דאס אלעס וואס זיי זענען, דו פארשטייסט, די אלע שקצים וואס האבן פרובירט צו פארעכטן סאטמאר. די אלע פראבירט צו פארעכטן סאטמאר, יוסף דוד קרויס, דער מיט יענער, זיי מיינען אז אונז זעמער אף די וואל, דערווייל איט העפענס טו בי אז זיי זענען די גרעסטע, א איד האט מיר געזאגט, ווען דו זאלסט וויסן ווער ס'זיצט אויבנאן אין סאטמאר, אידן וואס מ'האט זיי נישט געטראסט א טויטע קאץ, זאלעכע אידן זיצן דארט, און זיי האבן זיך אריינגעריקט, און זיי גייען נאך אונז לערנען חכמה, אונז זוך מיר נישט.

וואס איז געקומען פון אמאל, אבער ענקערע נארישקייטן זענען מיר נישט מחויב צו טאלערירן. איז יעצט, איך האב זיי געזאגט, די פרי דארף מען אפשטעלן, מען דארף אים איינזעצן, דאס איז העיט קריים וואס ער טוט, ס'איז הונדערט פראצענט העיט קריים, און מען דארף אים איינזעצן, אונז טאר מען זיך נישט לאזן פון יעדן משוגענעם, ס'איז געווען דא איינער, דער טענקער זון, ער איז געווען א מענטל ריטארדעט משוגענער, און איך האב געזאגט פאר זיין טאטע,

איז דאס וואס איך וויל יעדן זאגן, ווערטס נארמאלע מענטשן, האטס נישט מיט די משוגעים גארנישט. יעצט קוקטס אן בעלז, די מיידל סקול אין מאנסי, מ'שפארט אפ די גרעסטע קלאס, וויזשניץ איז דא איין א פרוי מאשקאוויטש, זי איז ר' מאטעלע'ס טאכטער, און ווען איינמאל האט מען געעפנט דעם בעלזער מיידל סקול, דער קליין, האט ר' מאטעלע געפרעגט וואס ער שטייט דער צו חינוך, נישט די מיידל סקול, ווען ער האט געעפנט די קעמפ, און סאמהאו א שאלה צו ר' מאטעלע, ווען דו האסט נישט עלי' ניימאן וואס ער זיצט דא אויף מיין האטליין און ער פארענפערט אלע דיינע משוגענע זאכן. דו ביסט אמאל געגאנגען אין א חדר? ביסט אמאל געגאנגען אין א ישיבה? ביסט געזעסן צוויי טאג אין פאפא און צוויי טאג אין סאטמאר און אדער האט מען דיך מאלעסטעט און ביסט סתם אוועק געגאנגען אדער ביסטו געווען סתם א צופידלטער? וואס פארשטייסטו צו חינוך? וויאזוי האסטו געמעגט עפענען א בית חינוך? דו האסט געהרגעט אזוינפיל תלמידים. און וואס פארשטייסטו צו א מיידל סקול? דו האסט געהרגעט אזוינפיל אידישע קינדער דו האסט נישט קיין השגה ווען נישט דאס. דו האסט דעם משוגענעם עלי' וואס ער פארענטפערט אלע דיינע משוגענע זאכן, וואלט וויזשניץ דיך געדארפט אנכאפן און ארויסווארפן נאך צען יאר צוריק. צוגעקאלט איינעם, מען גייט דיך ארויסווארפן. פרעגט זי וואס איז געשען, מען האט געהערט דו טעקסט אום שבת. זאגט זי, יא, אבער איך האב נאך דרייסיג מיידלעך, איך קען דיר געבן די ליסטע, אלע זענען אין די זעלבע שיף. דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א גאנצע מאוומענט אז קיינער האט נישט געוואלט נעמען א וויזשניצער מיידל, און היינט איז נאך ארגער דער מצב. עס איז דא א פרוי וואס זי פארשטייט צו חינוך גארנישט, זי האט געזען א משוגענע מאמע, א מאמע וואס האט טאג און נאכט געגעסן די יארן פאר איר טאטן, דאס איז געווען איר מאמע. איך האב אמאל געפרעגט מיסיס פארקאש, איר זענט קעכער, און אונז זעמיר חסידים, וויל מיר וויסן וואס דער רבי עסט, וואס עסט איר פאר פרישטיג, פאר מיטאג, פאר נאכטמאל, זאגט זי, איך בין בכלל נישט קיין קעכער, און איך הער דאך אז איר זענט יא קעכער, און און פארוואס צאלט מען אייך אויב איר זענט נישט קעכער, זאגט זי, איך בין א שלום מאכער, איך מאך שלום א גאנצן טאג צווישן דעם רעבן און די רעבעצן, זיי רייסן זיך ארום און איך מאך שלום. דאס איז דוד פארקאש'ס מאמע האט עס מיר געזאגט, האט זי געזען דער מענטש איז א צופידלטער. ער האט געמעגט האבן מוסדות און אן אנדערער טאר נישט האבן מוסדות? איר ווייסט וויפיל פגעים ס'דא פון די וויזשניצער מיידלעך? איר ווייסט וויפיל זיי גייען נישט אין מקווה, זיי האלטן נישט טהרה און זיי טעקסן אום שבת און זיי טוען כל דבר אסור? וואס האקט עטס א טשייניק? אונז זעמער נישט קיין מחנכים, זעמער חסידות'ער. דער רבי האט באשאפן דעם אייבערשטן און פארטיג. אונז האמיר נישט קיין שום חינוך, דאס טאר מען נישט לערנען און דאס האט שוין דער רבי זכרונו לברכה געשריבן אין ויואל משה און אין דברי יואל, וואס האקט עטס א טשייניק? מ'דארף האלטן די מיידלעך ביזי. און אז עטס ווילטס נישט לערנען חומש און תנך אינעווענדיג איז דא גוישע לימודים לימודים וואס איך קען זיי ברענגען איך האב ענק שוין פארציילט איך בין געזעסן אמאל אין עפעס א שידוך פון איינע פון מיינע קינדער נישט יעצט גאוס בעק טען יערס אגאו שוין איך בין געגאנגען זעהן דאס מיידל און זי ווייזט מיר אז זי איז א לייסענסד ארקיטעקט זי מאכט דא אין ארץ ישראל הונדערט טויזענט דאלער א יאר פרעג איך אבער דו מוזט דאך גיין אין אן אפיס פארבינדן מיט איסור יחוד צו פארבינדן מיט אנדערע זאכן זאגט זי אפיס איך זאג אייך דעם אמת איך ווייס נאכנישט היינט וואו דער אפיס איז זיי געבן מיר א שיק אריין אן יעדע פאר טעג גאנצע זאכן אויסצושטעלן, איך שטעל עס אויס, איך שיק עס צוריק, ס'פארט אהין און צוריק ביז מען קומט צו א קאנקלוזשען, איך ווייס אפילו נישט ווי דער אפיס איז, צו ס'איז אין תל אביב צו ס'איז אין האדאנאש, דאס אלעס טאר מען ביידז נישט, פארוואס? אפאר פרומע משוגעים האבן זיך אריינגעכאפט צום עמי, איך ווייס איך האב נישט קיין פאראיבל אויף קיינעם. מיין טאטע זכרונו לברכה האט געזאגט נחום איך וויל זאלסט מיך באגראבן מיט מיין טלית, זאג איך טאטי פארוואס? זאגט ער ווייל מיין טלית עט זיין אן עדות פארן בית דין של מעלה, איך האב אין מיין לעבן נישט גערעדט אין א שול, איך האב אין מיין לעבן נישט גערעדט מיטן טלית, און נישט מיט קיין תפילין, און איך האב אין מיין לעבן נישט גערעדט ביים דאווענען, זאג איך אים פיין איך וועל עס דיר טוהן טאטי וואס דו הייסט, קומט אן קומט אן דער משוגענער קולעזניק קוזעלניק ער זאגט מען קען נישט באגראבן מיט א טלית נאר מען מוז קויפן א נייעם, טשא, כ'גיי נישט שלאגן מיט חברה קדישא, אפאר וואכן דערויף איז ער שוין נישט דא געווען קוזעלניק. פייגערדיג. אידן לאזן צוואות נישט דא, ער איז גארנישט אזא מענטש מיט מיט מאטעלע, מאטעלע האט געפייגערט, ער איז שוין אויך היסטערי, ס'קריכט אים שוין אריין ווערעם אין די נאז און אין די אויערן, די בויך האט אים שוין געפלאצט, ער איז פינישט, ער איז היסטערי, מען לייגט אן תקנות אויף מענטשן, עס איז א חסידות, איר מוזט פאלגן, דער ר' מאטעלע מיינט אויכעט אז די אלע וואס זענען געקומען צו אים אין וויזשניץ זענען געקומען פון אונטערן פלויט בעלי תשובות, אונז זעמער דורי דורות שוין וויזשניצע חסידים, אונז זעמער געווען ערליכע אגעהיטענע דורות אידן, אזוי לאנג ווי וויזשניץ באשטייט. רבי לייב האט נאך געקענט דעם צמח, נישט דעם צמח, דעם תורת חיים, און ער האט נאך געקענט מאטעלע באטעלע. און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, דאס חסידות האט אונז געהארגעט, ס'האט געהארגעט אונזער חינוך, די קינדער, די חינוך פון די קינדער, ס'האט אלעס געהארגעט, איט קילד אס אלל טו דעט, און אונז האמער א פראבלעם מיט דעם. און וויבאלד אונז האמער א פראבלעם מיט דעם, מוז מען זיך אינאיינעם צאמנעמען, נישט געבן מיליאנען, חזקאל אביגדור איינהארן האט געגעבן יעצט, כ'ווייס נישט, ער וויל געבן דריי מיליאן פארן מיידל סקול, חזקאל אביגדור, דיר איז גוט צו געבן פאר דאס מיידל סקול, ווייל דיינע קינדער זענען נאך ארגער, זיי עלן נאך זיין צדיקים אין אזא סקול, ווען אונז האמיר מיט דיר גארנישט, אונז האמיר נישט מיט דעם מיידל סקול גארנישט, וועט קומען די רעבעצין דעם רעבינס טאכטער, און זי וועט אפהארגענען אלע קינדער, נעמט זי סטראשען א מיידל, מען האט געהערט אז דו האסט געטעקסט, זאגט זי יא זיכער, גיט ער ארויס דעם פרינט אוט, דרייסיג מיידלעך האבן געטעקסט. די גאנצע עלעפטע און צוועלעפטע קלאס האבן געטעקסט אום שבת, זי האט זיך איינגעמאכט, פארשטייסט? טעיקס וואן טו היט סאמבאדי הארד. ברוך השם דאס ציונות האמיר שוין מוחל געווען וויפיל מען האט געקענט, מען האט שוין אזוי מוחל געווען אז די ציונים לאכן שוין פון אונז, זיי זאגן אונז האלט מען נאכנישט ביים אויפגעבן די מדינה, אונז האמיר נישט ווי צו גיין, גיוס בנות, ברוך השם האמיר געווינען, די מיידלעך לויפן נאך, זיי ווילן גיין אין מיליטער, מסתמא האבן זיי נישט באקומען א געהעריגן חינוך אינדערהיים. בחורים מישיבה האבן דאך נישט קיין כח צו זיצן, די די די זיי זענען נמאס צו זיצן א גאנצן טאג, דארט איז דאך אויכעט אזוי, ווער ס'האט א קאפ און ער האלט מיט הייסט א עילי, די איבעריגע גייען אלע אין דער ערד, סאו האמיר דאך שוין אלעס געטון וואס דער אייבישטער האט געוואלט פון אונז, יעצט האמיר שוין באמת נישט גארנישט וואס אויפצוטון, דא איז אזוי, דעם עירוב האט מען דאך שוין אפגעהארגעט, דער עולם טראגט אין גרויסן, קענסט זאגן אזוי ווי דער ליבאוויטשער רבי האט געזאגט, איינמאל האט ער געהאט א אסיפה, איז אריינגעקומען, זאגט ער רבותי, איך האב שוין געטון וויפיל איך האב געקענט צו ברענגען משיח און דאס איבעריגע ליגט אויף ענק. גייטס, טוטס וואס עטס קענטס. שוין, האלט מען דאך שוין אויף א וועג. אונז זעמיר נישט אזוי שלעכט ווי עטס האטס געמיינט. דאס איז וואס איך וויל זאגן פארן עולם, הערטס אויף מיט די שטותים. אונז ברויך מיר א בית חינוך פאר די יונגלעך און א בית חינוך פאר די מיידלעך. די צוויי האמיר אונז נישט. און אין ארץ ישראל האבן זיי עס אסאך בעסער ווי ביי אונז, און ביי די מזרחים איז עס נאך בעסער ווי ביי אונז אויכעט, ווייל זיי האבן סייקייטריסט סייקאלעדזשיסט אין סקול, און די פרינציפעל איז א געלערנטער מענטש. און נישט יעדן טאם דיק און הערי שטעלט מען אריין. געקומען דא א שטערן משפחה וואס דער סיגוטער האט זיך געמוזט צוזאגן פרנסות האט ער זיי געגעבן פרנסות אויף אונזער חינוך און לאמיר אנהייבן צו טון אינאיינעם לאמיר מאכן אייגענע תלמוד תורה'ס אייגענע ישיבות פארוואס מוז עס הייסן אונטער סאקמער גאקמער גארנישט האבן צו טון מיט סאקמער גאקמער תורות ישיבות אלעס לעטס סטארט טו ווארק אקעי רבותי און נישט באגראבן מיר אונזער פיוטשער פון כלל ישראל. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם, אונז מוז מען זיך זארגן פאר אונז אליין. גוטס. ר' מאטעלע האט זיך געזארגט פאר זיך און זיינע קינדער, יעדער רבי האט זיך געזארגט פאר זיך און זיינע קינדער, אחוץ דער משוגענער סקווערער האט זיך געזארגט פאר זיך און פאר איין קינד, קען זיין די אנדערע זענען ממזרים, ווער ווייסט. אז אונז גייען מיר זיך נישט זארגן פאר אונזער חינוך, אונז גיימיר לאזן אפאר רעבעס פירן, די רעבעס האבן אפאר משוגעים, נערוון קראנקע בהמות, וואס זיי גייען זיין די וואס זיי גייען פירן די רעבעס, זעמיר אונז למעשה. גארנישט, און אונז האמיר גארנישט, און לאמיר זיך נישט מאכן נאריש, לעטס פוט אווער פוט דאון. יעצט לאמיר גיין ווייטער, מען נעמט אזויפיל געלט פאר כשרות, ס'איז געהעריג וואס ס'געשען יעצט? דער גראבער חזיר הילל וויינבערגער, דער וואס רופט פרויען מילך קעסטלעך, דער חזיר, דער דרעטליגער, ער האט ארויסגעווארפן א שוחט ווייל א הינדל איז דורך געפארן און קיינער האט עס נישט געכאפט און ס'איז געווען לעבעדיג, און ממילא איז עס געהעריג טרייף. יעצט וואס דאס האט צו טון מיטן שוחט וועל איך קיינמאל נישט פארשטיין, דאס האט דאך צו טון מיטן רב המכשיר, דער גראבער זיצט און קראצט זיך די צוויי גראבע ביצים וואס ער האט אין נייטרא, און ער גייט איינטיילן אז דעם שוחט דארף מען ארויסווארפן, מען דארף אים ארויסווארפן, ווי איז דאס אז אונז האמער אזא מין אומפאראנטווארטליכקייט אז אונז לאמער יעדן איינעם וואס ער וויל זיין א רב, און ער וויל אונז געבן כשרות, לאמיר אים ער זאל זיך קענען זיצן אין די קאנטרי אדער אין אנדערע זיבן פלעצער אין די וועלט, און נאכדעם כאפט מען א כפרה הינדל דעם שוחט און מען ווארפט ארויס. ס'איז נישט געווען סתם א פאליטיק, און ער האט געוואלט ווייזן אז ער איז באלעבאס, האט ער געכאפט א שוחט און ער האט אים ארויסגעווארפן. דעטס אלל דעדלי ראנג, ווי דאונט טראסט דיס גארביטש ענימאר. סאו יעצט וויל איך פארשטיין, ווען מען כאפט נישט דאס הינדל איז יא אלעס כשר? און נאכדעם וויל איך פארשטיין, ביי אהרן'ען טאר קיינער נישט אויסלעשן דעם טשעין ס'מוז דורך פארן ווייל נאר נוח קליינשטאק מעגן עס אויסלעשן, סאו דארט האט דער שוחט געזען ס'פארט דורך א נישט געשאכטן הינדל האט ער עס אויסגעלאשן האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל ס'איז דא ווער ס'איז ממונה אויף דעם, סאו ווי לאנג העט נאך אנהאלטן דעי גארביטש מיט דעי ליגנות מיט דעי שטותים, ס'ווערט מיר אויכעט פעד אפ, איך זאג זיי ווילסט אונז געבן טרייפות נאו פראבלעם נעם נישט קיין געלט פאר כשרות יעדער וויסט מ'עט עסן טרייפות. ס'איז דאך טרייף, למעשה איז נישט דא קיין קושיות. יעצט דער אלטער חזיר איצעלע פימפ איז שוין עובר בטל, די שחיטה האלט ווייטער אן, ס'האט מיר דערציילט איינער וואס ער איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט געשאסן נעבעך דעם טייטלבוים מיט די מאשרומס, זאגט ער די מאשרום פעקטערי האט אנגעהאלטן, זיי קענען נישט צוריק קומען זאגן פארן באלעבאס ליסן אונז האמיר נישט גענוג מאשרומס ווייל איינער איז געהארגעט געווארן, מ'זאגט נפטר פפטר אבי געזונט. און דאס איז אונזער פראבלעם, אונז האמיר זיך נאך נישט אויסגעלערנט אז אונז האמיר נישט קיין כשרות, מ'פאפט אונז אויס, קומט אן אזא שייגעץ טמא, אזא איצעלע פימפ, טאמער האסטו אים געזאגט עפעס א ווארט האט ער דיך באגראבן, נישט מיך ברוך השם, איצעלע, איך האב דיר געזאגט, דו געדענקסט דו האסט געזאגט, העהה, דו האסט געזאגט נאכדעם איך וועל דיר ווייזן, האב איך געזאגט איצעלע, אדער וועל איך דיר ווייזן אדער וועסטו מיר ווייזן, אבער אן א קלי, אן א מלחמה, אן א קריג, וועמיר אונז נישט דורכגיין, נאכדעם וועמיר גיין יעצט ווייטער. איז דא נאך א זאך, די גאווערמענט האט שוין לאנג פעסטגעשטעלט אז מען קען נישט נעמען א מענטש וואס ער צאלט מיליאנער דאלער טעקס און אים טריעטן אזוי ווי דעם ביליגסטן מענטש אין די גאס וואס הרג'עט מענטשן, גאווערמענט ווייסט דאס, למשל איז דא העלמסלי ספיר האט באצאלט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס טעקס, זיין ווייב האט געהאט א גרויס מויל און מען האט זיי איינגעזעצט. וואס האט זי נאכדעם געטון? זי האט געזאגט פאר די גאווערמענט סקרו יו אלל, זי האט גענומען אינוועסטמענטס אווערסיס, און דאס זעלבע טוען אסאך מענטשן, קען זיין פאר אמעריקע, זענען זיי נישט גענוג גרויס, אבער פאר אנדערע גאווערמענטס זענען זיי נאך גאנץ גענוג גרויס, אז מ'האט דרך ארץ פאר זיי. מ'האט יעצט געמאכט א ריסערטש וועגן ספארטס. ספארטס איז א וויכטיגע חלק פון לעבן. הגם די יוונים האבן דאס געוואלט, אבער זיי האבן געוואלט ספארטס זאל זיין דער עיקר, און אונז דארף מען האבן ספארטס פאר די געזונטהייט. איז למעשה איז מען געוואויר געווארן אז פאר שווארצע און פאר טשייניז איז דא ווייניגער פראגרעמס ווי פאר דעם אמעריקאנער גוי. האב איך זיי געשיקט אריין גראד. א מודעה, קוק נאך וויפיל ס'דא פאר די אידן, וועסטו זען גארנישט, ס'דא דא אפאר, ארום וויליאמסבורג איז דא דא אפאר פארקס, און ווער זיצט דארט? נאר די גוים, די אידן גייען אראפ שבת אויף אפאר מינוט, אבער מען זעט נישט קיין אידן זאלן זיך דארט שפילן, פארוואס? ביקאוז ווי העוו נאו פראטעקשן. גייען זיי יעצט אריינקוקן אין דעם, זיי האבן מיר געזאגט זיי גייען מאכן שור אז אונז האמיר די זעלבע אמאונט ווי דער גוי, האב איך זיי געזאגט נעווער מיינד די פארקס, איך וויל אז אין די ישיבות און אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס זאל אויך זיין די זעלבע. יעצט, איינער זאגט מיר איך נעם נישט קיין אחריות אויף דעם, עטס געדענקט ס'איז געווען איינער ספייקי ער האט אנגעטאפט דארטן די מיידלעך אין קליינס מוסד אין בארא פארק, איינער זאגט מיר וועסט געוואויר ווערן יעצט אויב ס'וועט ארויסקומען אז ס'איז דא א היימישער ספייקי. אין די מיידל סקול פון בעלז אין מאנסי, וועגן דעם איז געשען וואס ס'איז געשען. נו, ס'קען זיין ס'איז אמת און קען זיין נישט, און טאמער ס'איז נישט אמת איז נאר נאכנישט ארויסגעקומען דער אמת, אבער ס'איז זיכער אמת, ווייל מיידלעך גייען נישט אזוי אראפ פון וועג אין איין מינוט. און אין וויזשניץ איז אויך דאס זעלבע, די מיסיס מאשקאוויטש א דערארטיגער, יעדן זמן פארלירט זיך ווייס נישט וויפיל קינדער. עניוועי, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין ביקאוז ווי העוו נאובאדי טו ספיעק פאר אס. ס'דא א פאר משוגעים, קלאר, יצחק שטערן, אבער די ארבעטן פאר סאטמארע קהל. די זענען דא צו מאכן געלט און צו רודפ'ן מענטשן. סאו עניוועי, יצחק שטערן וואס א נייס טריי. מיך האסטו ברוך השם נישט געקענט רודפ'ן. האסט מיך גערודפ'ט? יא. אבער איך האב מיך נישט אונטערגעגעבן. און וואס איך האב געוואלט האב איך אויסגעפירט און איך פיר נאך ווייטער אויס. און איך זאג דיר שרייב אונטער מיין נאמען איין טאג וועט עטס נישט האבן קיין פראגרעמס אויך נישט. ווייל איך גיי מאכן זיכער אז עטס קריגטס גארנישט. ס'איז אלץ בלאף און שקר, און אויב ס'געפעלט ענק נישט עפעס, קענטס עטס מאכן נאך אן איסור א חרם, וואטעווער יו דיד, מאכט נאך איינס, יצחק לויף ארום צו אלע רבנים, הייבט אן צו סטראשען, און לאז עס נישט נאך ביז מען קומט ארויס מיט א חסימה, און ווי ביסטו אנגעקומען מיט די חסימה? ס'איז געווען אמאל איינער, ער האט געזאגט בארג מיר געלט, און ער איז געווען אזא מענטש וואס יעדער האט געוויסט אז ער באצאלט נישט, זאגט יענער שרייב מיר אונטער, דעמאלטס וועל איך דיר בארגן, גייט ער און שרייבט אים אונטער, ס'קומט א חודש ארום וויל ער נישט באצאלן. זאגט ער, ס'הייסט האסט זיך אונטערגעשריבן? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס אויסלערנען. מיין זאגן איז אסאך מער ווי מיין אונטערשריפט. איך זאג דיר כ'וועל דיר נישט באצאלן, קענסטו זיין זיכער כ'וועל דיר נישט באצאלן, אונטערשריפט צו נישט. זעלבע אויך די יצחק שטערן. איך זאג דיר איך'ל ענק אלעס קאליע מאכן ווי מ'קען, וואס מ'קען און ווי מ'קען. פארוואס? ווייל עטס קענטס נישט זיין קיין בעל הבתים אויף אונז. אונז, דאס געלט איז געגעבן פאר אונז פאר אויך נארמאלע הנהלות וואס זיי קוקן פאר די גוטסקייט פונעם עולם, אבער נישט אויף א הנהלה וואס די הנהלה זענען רשעים ארורים קורצזיכטיגע חברה, זיי האבן מורא אז קלאר וועט אנקומען מיט זיין משמרת הפופיק, וואס וואס ער האט אויפגעטון ווייסט מען דאך אונז, מען האט אפגערעיפ'ט קינדער פון אלע זייטן. פון ניער און פאר. סאו וויער היער נאו טו סטעי און טו טעיק אווער. יעצט איך וויל נישט איבערנעמען ענקער פלאץ, איך בין נישט דורך, איך האב שוין ריטייערט, איך וואוין שוין א האלב יאר אין ארץ ישראל און א האלב יאר דאון סאוט, אבער אונז זענמיר דא ענק צו ווייזן אז אונזערע קינדער, אונזערע אייניקלעך, די פיוטשער פון כלל ישראל איז נישט אין ענקערע הענט. קלאר, איך האב דאך געקענט דיין טאטן, ער געווען א קעכער אין וויזשניץ, ער איז געווען אזא משוגענער אז יעדער איז אים נאכגעלאפן. און דו ביסט זיינס א זון, און איך האלט נישט אז דו ביסט בארעכטיגט מחנך צו זיין אונזערע קינדער, נישט מיט יראת שמים און נישט מיט קיין שום זאך, און די זעלבע אויכעט מיט דעם אנדערן דער יוסף דוד קרויז, כ'הער זאגן, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז דער, ס'איז דא דער ברסלב'ער רבי, וויאזוי הייסט ער, יענקל מאיר, שלעכטער, בעכטער, שמעכטער, איך האב זיי געזאגט אז ס'געווען דא איינער פיש, לייבי פיש האט געטראפן ביינער דארט ווי מ'האט געבויעט די שול, נאר דעי דידנט קעיר, יעצט ווערט ביינער א פראבלעם, איט'ס אלל פול אוו באלאוני, אבער כ'הער זאגן אז דער שעכטער, בעכטער, שמעכטער, כ'נעם צוואנציג דיסקלעימערס, געט אויכעט פילן מ'זאל נישט האבן קיין קישוי אבר, יעצט. ס'האט יעצט חתונה געהאט א אינגערמאן, ער געוואוינט מיטן ווייב, ער האט זיך אויסגעפישט אין איר, און נאכדעם זאגט ער איר, ווייסט איך האב נישט קיין שום פילינג צו דעם, ער איז א גערער, איך בין געוואויר געווארן אז ער נעמט די פילן, וואט ע דזשאוק, כ'האב עהם געזאגט דאס הרג'ט אוועק די מענטש, קישוי אבר איז נישט קיין שום פראבלעם, נאר אויב מ'איז מקשר עצמו לדעת, נישט אז ס'ווערט פון זיך אליינס, ווייל שטעל דיר פאר דער אייבערשטער האט געמאכט יעדע אבר פון גוף וואקסט, שטעל דיר פאר, שטעל דיר פאר ווען א האנט זאל נישט מיטוואקסן מיטן גוף. שטעל דיר פאר ווען דיין פופיק זאל נישט מיטוואקסן מיטן גוף, וואלסטו געהאט אזא קליינעם פופיקל אזוי ווי ווען מען האט דיך געמל'ט, און דו וואלסט אפילו נישט געקענט אריינשטופן אין א פרוי. ס'דא א נעיטשור וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, ענד יו פיפל אר טיטשינג עווריטינג ראנג. סאו עניוועי, האב איך געהערט זאגן אז שעכטער בעכטער שלעכטער שמעכטער גיט שוין אויך די פילן, און דאס איז זייער נישט גוט, מען דארף דאס אויפהערן, מען דארף זיי איינזעצן אין דזשעיל. נו, מען זאגט ס'איז נאר ווייטעמינס, זאלסט שוין גערעכט צו געבן ווייטעמינס. און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. וואס עטס דארפטס פארשטיין איז אז א ברסלב'ער זאל געבן די פילס איז דאך א משוגענער, עטס דארפטס געבן פילס אז מ'זאל ווערן פול פול מיט תאווה און מ'זאל אריינשטופן אין זכרים און אין יעדע נקבה און נאכדעם וועט שוין רבי נחמן דיך ארויסשלעפן פון גיהנום, אויב דו קומסט נישט אן אין גיהנום וועט דאך רבי נחמן נישט האבן קיין דזשאב, איך זאג נאכאמאל ס'איז פול אוו באלאוני ווער ס'זאגט עס נאך אינעם נאמען פון דער רבי נחמן, באט לאמיר זאגן אז יא. נו, אז אז ר' נחמן וועט נישט האבן קיין דזשאב, וועט ער דאך גארנישט קענען ווייזן זיינע כוחות. סא דארף מען דאס מאכן זיכער אז מ'זאל מאכן גוטע תאוות, און דער פופיק זאל ווערן הארט ווי א בארג, און אריינשטופן אין זכרים און אין נקבות, און נאכדעם וועט מען קומען אויף יענע וועלט וועט מען זאגן רבי האסט דאך צוגעזאגט וועסט ראטעווען. פארשטייסט? אין אזא מין אמונה טפילה לעבט מען. סאו עניוועי, דער רבי האט צוגעזאגט ער וועט ראטעווען, אויב ער וועט האבן א כח, אויב מען וועט אים לאזן. אמאל עפעס א גרויסער צדיק האט זייער געוויינט פאר ער איז אוועק, האבן די קינדער און די תלמידים געפרעגט, רבי ביסט דאך געווען אזא גרויסער צדיק? זאגט ער, יא, דא פאר ענק בין איך געווען א גרויסער צדיק. יעצט ווייסט פאר וועם מען דארף דארט. גייען אפגעבן דין וחשבון פארן בורא כל עולמים. ר' אליעזר הגדול האט געזאגט אויך אז ולא עוד אלא שיש לי שני דרכים, דא זיין א גרויסער צדיק און דארט קוקט מען דיך נאך אן פאר א גרויסער רשע אדער פאר א גרויסער בהמה, בפרט נאך בין אדם לחבירו, דאס איז א זאך וואס מען האט ביי אונז נישט געלערנט קיינמאל, דאס האט מען איבערגעלאזט אין ווארלד וואר טו אויף יענע זייט וואסער, איינער זארגט זיך אז ער האט אמאל יענעם באליידיגט צו כדומה? מע טוט וואס מען וויל, יעדער רוצח קען יעדן באליידיגן און טון מיט יעדן וואס ער וויל, סאו. די חברה די הערשל קלארעלעך מיט די אלע אנדערע משוגעים אונז זעמער זיי נישט גורס און אפילו נישט יצחק שטערן סאו יצחק שטערן אונז גיימער אנהייבן א ספארט מאוומענט אויך און דער עולם איז מיט מיר איך האב שוין גערעדט מיטן עולם איך האב עס נישט אנגעהויבן יעצט אונז האנדעלט מען שוין מיט די גאווערמענט א לאנגע צייט אז יעדער צווייטער שטארבט דא פון אבעסיטי פון זיין צו פעט שטארבט דא יעדער פעטענשטיין דער בעלזער פעטענשטיין.

גרינג, און אז עטס הייבט אן צו נעמען דאס גרינג, וועט נישט זיין גוט. און זאלטס געדענקען איין זאך, עטס ווייסט נישט ווער ס'שלאגט זיך קעגן ענק. איך בין דער גרעסטע אנדרייער, אבער עטס ווייסט נישט וועם איך האב שוין אלס אנגעדרייט. און איים נאט עפרעיד. קיינער וויל נאר נישט זיין די פראנט ראנער. אבער אונז זעמער קיינער נישט עפרעיד, מיט וואס אונז טוען מיר? אונז האלט מיר אז ס'איז ריכטיג וואס אונז טוען מיר. אונז טוען מיר א דזשאב וואס דאס איז קודש קודש קדשים, ענד איטס אלל דאן לשם שמים. פונקט אזוי ווי יעצט איז דאס פארקערט פון לשם שמים, טוהן מיר אונז דווקא נאר לשם שמים, טוהן מיר דווקא נאר לשם שמים, און אונז האמיר ענק אלע אין דר'ע ערד, יא, די אלע אנדרייערס וואס האבן אנגעדרייט אלע יארן, האבן מיר שוין געזעהן וואס זיי קענען, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, עריק גאנזאלעז, ער איז די ברוקלין די עי, האט אנאונסד אז ער גייט מאכן א נייע דעדיקעישאן פאר העיט קריים ביורא, איז איך האב אים געזאגט, איי קאלד אים אפ, איך האב אים געזאגט סאטמאר האט געהאט העיט קריים אלע יארן קיינער האט גארנישט געטוהן פארוואס זאל מען יעצט פאנישן אנדערע מענטשן פארוואס זאל מען די שווארצע פאנישן סאטמאר האט עס געטוהן מיט יעדן זיי האבן עס געטוהן מיט מיר מיטן קלויזענבורגער רב און מיט וועם נישט מיט דעם מענדל וועכטער און דעם וואס איז געגאנגען אויף לובאוויטש וואוינען דארטן אין ארץ ישראל. און זיין טאטע איז פון טאראנטא. כ'מיין וואס איז יעצט געווארן? וואס אונז גיימער זיך יעצט פארבעסערן? פארוואס? ווייל סאטמאר? סאטמאר האט געמעגט? האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א פרייליכן א לעכטיגן תמיד.